א גוט יאהר, ס'איז ערב שבת קודש פרשת ראה, כ'האב שוין געמאכט א שיעור, דער שיעור דויערט בערך א שעה, נאר איך דארף צולייגן א שטיקל אן עמערדזשענסי. קודם האב איך געוואלט זאגן פארן עולם אז די וואך איז פארגעקומען אין קאורט רב שלמה אהרן קעלנער'ס הירינג, און די חברה די ווייסן נישט וויאזוי די אומצוגיין דערמיט, דעם וועם מ'האט עסיינט פאר אסיסטענט דיסטריקט אטוירני ער וויל עס נישט נעמען, ער דרייט זיך ארויס, ער ווייסט ער פארט אין ערגעץ נישט דא, און ער איז געווען געזעסן אין קאורט אפשר פופצן מינוט, ער איז געווען נאס דורך און דורך, זיין העמד איז געווען נאס, מען האט עס געקענט זען ווי נאס ס'איז געווען, ער האט געשוויצט, און ער געהאט נאך אן אסיסטענט לעבן זיך, יענער האט גארנישט גערעדט, ער האט געזאגט אז ער האט ער קען נישט ער איז נאכנישט פערטיג, און מען נעמט נאך ארויס פיינענשעל סטעיטמענטס פון דעם. אה, אשכנזי מיט מעשה, ס'טוט זיך נאך, קודם כל דאס איז דאך נאר אפצוציען ביז נאך די וואוטס, ווייל טשארלס היינס קען נישט פעיסן אזא מין דיזעסטרעס ארעסט וואס ער האט געמאכט דא מיט דעם קעלנער, ער האט נישט קיין עווידענס, ער האט גארנישט, און ער האט געהאלטן אז מיסטער קעלנער וועט נישט קענען דורכגיין דעם טרייעל, ווייל ער וועט נישט האבן קיין געלט פאר א לויער, וועט ער פליעדן גילטי און ער וועט נעמען צען יאר פראבעישן, דאס אז ער וועט כאפן אזא פראסק. אז יענער וועט שטיין ער וועט זאגן איך וויל גיין פאר טרייעל, און טשארלס היינס וויל שוין נישט גיין, דאס האט ער נישט געקלערט, נאר ער האט נישט געקלערט די האלב יאר צוריק, ער האלט מיר האלט היינט אויך נישט, אונז רודפ'ט מיר אים שוין די לעצטע פיר יאר, און יעצט קומט אלע שייגעץ שטיק ארויס, סאו אונזער עלעקטעד משה פרידמאן דיסטריקט אטוירני, או נא נא נא ס'איז טשארלס היינס דיסטריקט אטוירני, אה אה אויף אזאלכע מכות האט ער זיך נישט געקלערט צו כאפן. און חוץ דעם האט ער דאך געטוען פארברעכן, ער האט איינגעזעצט מענטשן וואס מען האט נישט געדארפט, ער האט נישט איינגעזעצט מענטשן וואס מען האט יא געדארפט, ער האט ארויסגעלאזט דא ברוך מרדכי'ן, ס'איז ס'שטינקט אים אונטער די גאנצע פרשה, סא עניוועי. אה, למעשה האט די דזשאדזש געזאגט אקעי ביסט נישט רעדי ביז נאך אפאר וואכן, אקעי זיי האבן געגעבן ביז דעם דרייסיגסטן פון אקטאבער, דאס איז נאך די ימים טובים, שוין דעיס איז זייער גוט, יעצט למעשה. קומען אבער ארויס יעצט אלע צייטונגען, די ניו יארק טיימס איז ארויסגעקומען באוואשט דעם טשארלס היינס, ער באוואשט אדעלע, ער זאגט דאס איז א פרענד פון טשארלס היינס, ער איז א לויער, ער איז זיין, ער פירט זיין פאנד, דאס איז קרוקס, אזאלעכע קרוקס, איר הערט, מבית און מבחוץ, ער האט אינעווענדיג האט ער דער מיסטער טשארלס היינס די. קרוקס, וואטש עם גאון, מיט אלעם, זיי האבן אפגעטון כל דבר אסור, זיי האבן געסטראשעט מענטשן, איינגעזעצט מענטשן, זיי האבן געהאט א פאליס אפיסער, א דעטעקטיוו, וואס זיי האבן געוואלט האבן זיי געטון, און קיינער האט זיי גארנישט געקענט זאגן, ווייל ער איז שוין געווען דארטן אסאך יארן, אריבער צוואנציג יאר, און זיי האבן געמיינט ס'וועט אזוי אנהאלטן. למעשה איז יעצט ארויסגעקומען נאך א זאך, ס'איז דא א איד, א איד מיט א גאנץ שיין בערדל גייט ער, ער איז געווען אן עי די עי, זיין טאטע האט געהאט דעם דזשאב וואס הענע ווייט האט געהאט. ער געהאט דעם דזשאב צו זיין די ליעזאן פון די דזשואיש קאמיוניטי, למעשה האט מען אריינגעשטופט דעם ד ער האט אריינגעשטופט זיין זון און ער איז געווען אין די ראקעטירינג דארט וואו עס איז פארגעגאנגען די אלע פארברעכן, בקיצור זיי זענען ארויסגעקומען יעצט מיט א מעשה אז ער פלעגט צו קומען ווען ער געהערט מ'האט איינגעזעצט א פראסטיטוט האט ער אנגעקאלט די פראסטיטוט די זונה און געזאגט קום מיט מיר און ער האט זי אנגעקאלט פונעם אפיס פון טשארלס היינס האט זיך נישט געשעמט. ער איז א געהייראטער מענטש ער האט א ווייב ער האט מסתם קינדער אויך. דרייט זיך מיט א שיין זיסע ספירה בערדל. ער הייסט מארק פאוזנער. ער וואוינט אין פלעטבוש. איר פארשטייט? דאס זענען די חברה. ער האט זיך נישט געשעמט. עניוועי. וואס טשארלס היינס האט געטוהן, ער האט אים געמאכט אויף אן אנדערע פאזישאן דארטן ווי ס'איז נישט אזא גרויסע פאזישאן די רעקעטירינג, און ער האט אים ווייטער געהאלטן צו זיין א לאו אינפארסמענט, שטעל דיר פאר אז ער אינפארסט די לאו, איך מיין אז זיי קענען נעמען שיע קליין אויכעט צו אינפארסן די לאו. יעצט זיי וואונדערן זיך אליינס פארוואס האט ער געמוזט נוצן דעם אפיס פאון פון טשארלס היינס, ער האט דאך געקענט נוצן א סעלפאון. בקיצור זאגן זיי. אזוי זעהט מען היינט אויס. יעצט דעם פאוזנער'ס טאטע איז אויך געווען אן ארטאדאקס דזשו, ער איז געווען די ליעזאן צווישן היינס און צווישן די אידישע גרופעס. ממילא האט היינס דרך ארץ נאך אלס של אבותיו, נאך פון זיין טאטן. סאו ער איז געבליבן דארט. יעצט הענע ווייט וואס איז די זעלבע לאו לייף ווי דער גאנצער אפיס. זי ארבעט אין אן אפיס פון לאולייפס און זי איז אויך א לאולייף, זי האט אויכעט צענדליגע מאמעס געזאגט וואס זיי האבן מיך אנגעקאלט, נע מאך נישט קיין קעיס ס'איז גארנישט, מאך א שווייג און מ'האט אפילו נישט געגעבן דעם קינד פאר טעראפי. יעצט ווען מ'האט געפרעגט ס'איז דא איינער דזשערי שמיטערער, ער איז דער ספאוקסמאן פאר טשארלס היינס אפיס, האט ער אים געפרעגט פארוואס האט מען אים נישט ארויסגעווארפן, פארוואס האט מען אים געשטעלט אויף אן אנדער פלאץ, אויף אן אנדערן פאזישן. האט ער דיקליינט צו קאמענטן. עס איז גרינגער אזוי. די רעקעטירינג פראסעקיוטערס ווער ס'האט דיסקאווערט פאוזנער'ס קאלס איז געווען לארען הערש, זי איז געווען די פארמער העד אוו די די עי'ס סעקס טרעפיקינג יוניט וואס זי אליינס האט רעזיגנירט לעצטע יאר נאכדעם וואס ס'איז געווען א סענסעישאנעל רעיפ קעיס אנרעוועלד אן האר וואטש. בקיצור מ'האט איר געפרעגט די לאורען הירש וואס זי זאגט א קאמענט יעצט האט זי געזאגט זי האט דיקליינד צו קאמענטן פאר די סטארי. עניוועי מ'טרייט צו ריטשן דעם פאוזנער מיט אימעילס און מיט וואויסמעילס אבער ער מאכט זיך נישט וויסנדיג סאו דאס איז א חלק פון טשארלס היינס' אפיס סאו ער איז געגאנגען דא און ער ווייסט נישט ווי אזוי ארויסצוקריכן, ער מאכט א חשבון אזוי, ער מוז ווארטן ביז נאוועמבער נאך די וואלן, סעפטעמבער איז די וואלן אבער נאך די וואלן, וואס גייט די וואלן אויפטון? ממה נפשך, פארלירט ער, ברויך ער שוין גארנישט קומען, האט ער שוין נישט קיין פראבלעם מיטן די עי, איז פארלירט ער נישט, און ער האט געווינען, כאטש ער האט געטון די אלע שייגעץ שטיק און פארברעכן, וועט ער דאך קענען ווייטער טון וואס ער וויל. אז ס'איז נישט דא קיין לאו ענד ארדער איז דאך נישט דא גארנישט. נו יעצט האפן מיר אז אויסער דעם וואס ער וועט נישט געווינען האפן מיר נאך אז די עף בי איי גייט אים אויפפיקן טאטעלי. סאו עניוועי, דאס איז דא אין ניו יארק טיימס א באשרייבונג, די באשרייבונג וואס כ'האב יעצט געזאגט איז אין ניו יארק פאוסט. אלע באשרייבן אז דער לויער פון רב שלמה'ן האט געזאגט מיט די. קאראפשן וואס טשארלס היינס האט געפירט דא דעם קעיס, דעס מאכט אז א טאטע זאל נישט וועלן קומען פאראויס מער, וואס האט די טאטע געוואלט? ער האט געוואלט ראטעווען זיין קינד, ער האט געוואלט ראטעווען די קינדער אין די קאמיוניטי, ברוך מאטקע איז א באוויסטער מעגא חזיר פון שוין. ער האט אפגע'חזיר'ט טויזענטער קינדער, און ער האט געמיינט אז דער עולם האט מורא צו קומען פאראויס, ווייל קוק וואסערא פרייז ר' שלמה אהרן באצאלט, ער איז נע ונד, און ס'קאסט אים געלט מיט אלעם, עניוועי. יעצט, זיי שרייבן ווייטער דארטן אינעם ניו יארק טיימס שרייבן זיי ווי קאראפטירט טשארלס היינס איז געווען די גאנצע צייט, זוי ער האט אינגאנצן נישט קיין קעיס אויף שלמה אהרן, נאר ער קען נישט ארויסגיין דערפון ווייל ער האט אנגעדרייט צוויי יאר און יענעם אויסגעברענגט מיט שווערע הונדערטער טויזענטער, און ער האט אפילו נישט קיין געהעריגן עדות, וועם האט ער? ער האט מאיר לעבאוויטש וואס איז דער זון פון ברוך מאטקען, און ער האט משה פרידמאן. וואס משה פרידמאן הייבט שוין אן צו דרייען, ער האט נישט געזעהן, ער האט נאר מ'האט געזאגט אז איך וואלט ווען גע. אה דאס טויג שוין נישט יעצט די. די צייטונג די ניו יארק טיימס איז צומאלן טשארלס היינס, ממש צומאלן אים. עניוועי, די לעבאוויטשעס, די אנשי לייבאוויטש. זעען שוין אז זיי שטייען נישט אזוי גוט, טשארלס היינס וועט מורא האבן אים צו געבן יעצט עני קיינד אוו דיעל, זענען זיי געווארן ווילד האבן זיי ווידער יעצט ארויסגעמאכט א בלאג אזוי ווי זיי האבן אמאל געמאכט וועראבאוטס פון נחום ראזענבערג האבן זיי יעצט געמאכט א נייעם בלאג וועגן ר' שלמה'ן קעלנער און זיי באשמוצן אים, די זעלבע די וואס זיי שיקן ארום די טוויטערס די גאנצע צייט וועגן נחום ראזענבערג, דאס איז די אנשי לייבעוויץ, דאס איז. אמאל געפארן מיט א קאר, אין ארץ ישראל איז געווען א גרויסע סיין אנשי ליובאוויטש, איינער האט עס געליינט, אן אמעריקאנער, דאס איז אנשל לייבאוויטש, יא דאס איז די לייבאוויטש חברה. ס'איז א שאנדע און א שפאט, זיי מיינען אז מ'וועט אריינשרייבן אינעם בלאג גייט זיך יעדער דערשרעקן, זיי שרייבן שוין דארט אין קאמענטס אויכעט, נחש, לאמיר דיר עפעס זאגן, לערן זיך אויס איין זאך, ס'האט איינער אמאל געזאגט מיט יענעם הייב זיך נישט אן, פארוואס? ווייל יענער קויפט אינק ביי די בערעלס, א מענטש וואס קויפט אינק ביי די בערעלס, טשעפע זיך נישט. אינק ביי די בערעלס מיינט א צייטונג שרייבער. דו קענסט דיך נישט שלאגן מיט ניו יארק טיימס אפילו ווען דו ווילסט. דיין בלאג ליינען צען מענטשן, צוואנציג מענטשן, פופציג מענטשן. קענסט א גאנצן טאג קליקן אריין אזוי ס'זאל זיין טויזנט מענטשן. די ניו יארק טיימס ווערט געליינט. אין די גאנצע וועלט ביי אלע פרעזידענטס, ווייס פרעזידענטס, אלע מיניסטערס, און דו קענסט דיך נאך מיטן טיימס נישט שלאגן, כאטשיג דו באשמוצט דארטן ביידע שרייבערס, זיי לאכן זיך אויס, איך ווייס נישט צו זיי זעהן אפילו דיין בלאג, אבער זאלסט דיך אויסלערנען איין זאך, זיי לאכן פון דיר. ברוך מרדכי וועט מערטשעם צוריק גיין זיצן אין זיין קעידזש ווי ער באלאנגט, זי באשמוצט מורא'דיג טשארלס היינס, דער טיימס, און דער טיימס באשמוצט אויכעט די צוויי לויערס, אדיעלא, און אויכעט דער גרויסער וואס האט געמיינט ער. ער איז ממש דער גאנצער באלעבאס אין דעם לאו סיסטעם, מיסטער אלען דערשאוויץ. מען זעט וואס א קאראפשען דא איז געווען, ס'איז נאו ריזן פארוואס ברוך מרדכי איז אינדרויסן, מען האט געשטעלט א גאנצע קאמיטי, און איך האב דעמאלטס מסביר געווען, אויב דער דעטעקטיוו סטיוו ליטווין האט פארגעסן איבערצוגעבן א נאוט און ס'איז א גאווערמענט פראבלעם, דארף מען אים אויפפיקן, דארף מען וויסן פארוואס ער האט פארגעסן, צו ווייל ער האט געוואלט פארגעסן, צו ווייל ער האט פארגעסן, אבער דאזענט סאונד קאושער. מ'האט געמאכט יעצט א ספעשל קאמיטי צו אינוועסטיגעיטן דעם גאנצן סטיוו ליטווין. יעצט הייבט סטיוו ליטווין אן צו זעהן וואס ער האט דא געטון, ער האט געארבעט פאר א חיה וואס ער הייסט טשארלס היינס, און די חיה גייט אים יעצט באגראבן, די חיה האט דאך אים געהייסן ער זאל דאס טון, ווייל נישט איז דאך נישט מעגליך א דעטעקטיוו פון דרייסיג יאר, א טריפל עי דעטעקטיוו זאל פארגעסן א מעידזשער דאקומענט, איז דאס איז געקומען פון אדיעלע צו טשארלס היינס, און טשארלס היינס האט אים געזאגט וואס צו טון. און טשארלס היינס האט אים אויכעט אוועק גענומען פון דעם פאזישען, ער האט אים געמאכט אין א האמעסייד דיוויזשען, און ער האט געמיינט מ'עט קענען אזוי אנדרייען מיט געלט. יעצט אז ס'גייט ארויס קומען דער אמת וואס דא איז געווען, קודם קען ער גיין זיצן, ער קען פארלירן זיין פענשן, ער קען ווערן אויס דעטעקטיוו, יעצט וועט ער זעהן וואסערע א חיה זיין בעלעבאס איז, יעצט ווען ס'גייט זיי נישט גוט ווארפן זיי יעדן אריין די מעסערס, יעדן ווילן זיי דערשטיקן און דערהארגענען, און ער וויל ארויסגיין די קלין גיי. יא, טוט וואס עטס ווילט, ס'איז גארנישט, שרייבט, באשמוצט דעם צייטונג שרייבער, עטס וועט זייער ווייט אנקומען, עטס וועט זען וואו עט עטס אנקומען. ביז יעצט זענט עטס זיך אויכעט זייער ווייט אנגעקומען מיט אויסגעבן מיליאנען דאלער, און וואו איז מען אנגעקומען? ברוך מרדכי גייט צוריק, יא, נאו פראבלעם, אם ירצה השם. סא עניוועי. הרב שלמה אהרן קעלנער'ס לויער האט אריינגעגעבן א מאושן אין קאורט אז מען זאל דיסמיסן דעם קעיס אז ס'איז דא דא די זלמן אשכנזי פארמישט וואס מען האט געטראפן ס'איז ליגנט און ס'איז דא נאך אנדערע ליגנטס מען האט געטראגן א יונגל אויף ארץ ישראל זיי רופן אים יואלי בקיצור ס'שטינקט אונטער דער גאנצער קעיס און אויכעט אשכנזי'ס ברודער זלמן'ס ברודער בערל וואס ער איז געווען א קערעקטער וויטנעס אין די ליבעוויץ טרייעל, האט מען אים געטראפן אז ער האט געשריבן פאר א בית דין אז ער האט יא געטשעפעט, און ער האט צוגעזאגט צו באצאלן, און ער האט קיינמאל נישט באצאלט, בקיצור ער האט געטענה'ט מען זאל דיסמיסן דעם קעיס. יעצט דער דזשאדזש דאס צווייטע מאל האט צוגעלאזט אז די DA זאל קענען אפשטופן אויף נאך א טאג און אויף נאך א וואך, אזוי אז ס'עט אויסקומען אז ס'עט זיין די טרייעל שוין נאך די עלעקשאנס פון טשארלס היינס על כל פנים, ס'וועט זיין נאך די ערשטע עלעקשאנס, דאס הייסט די פריימערי עלעקשאנס, סוי מ'וועט מוזן נאך צוווארטן אביסל און פארטיג. יעצט היינט האט דוב הייקינד אינדארסט טאמפסאן, עמטליך. זעט אויס אז ער דארף נישט אנקומען צו הינדי קאון, ניין ער דארף נישט אנקומען צו איר, יא מען האט אים אינדארסט עמטליך, און זעט זיך אויס אז ער'ט עס מאכן אויכעט, און נאכדעם 'עט עס אנהייבן צו ווערן אביסל ארדענונג אין ברוקלין, און ס'עט אנהייבן צו ווערן אביסל ארדענונג וועגן טשיילד מאלעסטעישן, אזוי האפט מען על כל פנים, דאס איז די בעסטע וואס אונז קען מיר טון, און אזוי. נאר מ'עט קענען האבן א נארמאלע קלינע קאמיוניטי. יעצט קול מבשר האט געמאלדן אז ס'איז געווען אין די אפסטעיט, אזוי זאגן זיי, כ'גלייב ס'איז נישט גארנישט עניוועי, אבער זיי זאגן אז ס'איז געווען אזא אפאר ניין וואן וואן פאלשע קאלס, און ממילא האט די פאליס געבעטן אז מ'זאל וואטשן אז ס'זאל נישט, א קינד זאל נישט קענען צוקומען צו קיין טעלעפאן. יעצט, אונז גיימיר האבן א מיטינג מיט די פאליס, אונז גיימיר זען צו ס'איז אמת, ווייל דא איז דא צוויי פראבלעמס, נאמבער וואן איז, ס'קען זיין ס'איז גארנישט געווען פאלש, ס'איז געווען א יונגעלע האט געוואלט ריפארטן סעקשועל אביוז און מ'האט אים צוגענומען דעם טעלעפאן. איך וויל וויסן צו די פאליס זענען טאקע געגאנגען פון דארטן ווי די נײַן וואן וואן איז געקומען, ס'איז געקומען פון א פאבליק פאון? שטיי דארט און זע וואו דארט גייט פאר, אדער? די חיות הייבן אן צו לערנען די קינדער זאלן קאלן פאלש נײַן וואן וואן כדי ס'זאל ווערן א גאנצע זאך, און ממילא 'עלן די פאליס נישט קאאפערעיטן. און דאס טאר נישט זיין. פונקט ווי מען קען נישט די פייער לעשערס און די פאליס באטן אין די סטריט טאטשן, קיינער טאטשט עס נישט ווייל ס'איז זייער שטרענג, ס'איז דא קאנסעקווענצעס טאמער מען טאטשט עס פאלש, אזוי גייט זיין די ניין וואן וואן קאלינג אויכעט. עס גייט זיך אויפהערן, די באלאני וואס עטס האטס געלעבט ביז יעצט אין אלטן אזיאטישן וועג גייט זיך אויפהערן. ס'איז דזשאסט נאו ריזען פארוואס א קינד זאל נישט קענען האבן קיין צוטריט צו ניין וואן וואן. איי רעדער ער רופט צען מאל פאלש, ווי איידער ס'זאל איינמאל ברויכן האבן און מ'זאל אים מאלעסטן און ער זאל נישט קענען רופן, אבער דער אמת איז דאס קינד וואלט נישט גערופן פאלש אויך נישט, מ'האט אים מסתמא אזוי אויסגעלערנט, די חיות. די סאטמארע חזירים וואס זיי ווילן אז ס'זאל ווייטער אנהאלטן, טשיילד מאלעסטינג, דאס טוען זיי דאך, אזוי האבן זיי מיך געקאלט הונדערט מאל און מיט א קאמפיוטער און דא געקאלט און דאס, דאס איז זייער וועג, באט אונז גיימער נישט מיד ווערן, ס'איז צו אן ערנסטע מלחמה מ'זאל מיד ווערן. און אונז גייען מיר האבן א מיטינג מיט די פאליס און זאגן פון דארט ווי ס'איז געקומען די ניין וואן וואן נעם אהער דאס קינד, ס'קען זיין אדער מ'האט אים אזוי אויסגעלערנט אדער איז ער טאקע געווען א וויקטעם, מ'האט עס אים צוגענומען און אפגעשטעלט. ווען ס'איז געווען דא די פרשה פון קלויזענבורגער רב מ'האט אים נאכגעשיקט פייער לעשערס, האט מען געזאגט ביי די פייער דעפארטמענט וואס דארפסטו פארן? ס'איז א דזשאוק, דו ווייסט דאך מ'שלאגט זיך דא אפאר חברה. האבן זיי געזאגט ליסן איף איט וואד בי סיריעס און סאמבאדי וואד געט קילד ווי וואד בי די בלעים? אונז פאר מיר עניוועי אונז ווייס מען ס'א דזשאוק און מען פארט די זעלבע אויכעט אונז גיימער מסביר זיין די פאליס אפילו ס'איז א דזשאוק מען פארט עניוועי. מען גייט יעדעס מאל קוקן ווייל די קענסט נישט וויסן ווען ס'עט זיין סיריעס. איז על כל פנים, די איידיע איז נישט אז קינדער זאלן נישט האבן קיין טעלעפאן, די איידיע איז אז מען דארף עס אויסלערנען מען רופט נישט נײַן וואן וואן נאר ווען ס'איז אן עמורדזשענסי ווייל יעצט גייט מען שוין צונעמען פון די קינדער די רעכט זאלן קענען קאלן די פאליס אויכעט. יעצט איין מינוט דא עטס הערן די מודעה פון קול מבשר. אונז גיימער אראפמארטשן צו די פאליס אונז גיימער דאס דורכרעדן. דינסטאג ראה צוויי און צוואַנציק נאכמיטאג די ניו יארק סטעיט פאליציי און די סאליווען קאונטי שעריף דעפארטמענט זענען ארויסגעקומען מיט א רוף צו איינוואוינער אין קעמפס און קאנטריס אז מען זאל מאכן זיכער אז קינדער מאכן נישט קיין פאוני קאלס צו נײַן וואן וואן נאכדעם וואס אין די לעצטע פֿיר און צוואַנציק שעה איז אריינגעקומען איבער צוואַנציק פאלשע נײַן וואן וואן רופן. די רופן קומען פון באנגעלאוס אדער פאבליק פאונס ביי די קאלאניס וואו קינדער שפילן זיך ארום און ברענגט צו אז די פאליציי זאל דארפן ארויסשיקן א פאליציי קאר ביי יעדע פאלשע רוף צו פארזיכערן אז ס'איז טאקע פאלש. די פאליציי זאגן אז ס'האט אנגעברענגט פראבלעמען מיט רעספאנס צו עכט וויכטיגע אויסרופן און בעטן אז מ'זאל מאכן זיכער אז די קינדער האבן נישט קיין צוטריט צו קיין טעלעפאן.
כ'האב געוואלט זאגן, ס'איז געווען יעצט א פארהער, די ישיבה קטנה עפענט זיך אויף אין לונדון, און כ'האב געהערט זאגן אז ס'איז רבי ישראל'ס ישיבה קטנה, וויטש מעיקס סענס ווייל רבי ישראל איז אן איידעם ביים טשערנאבלער רעבן פון בני ברק, און טשערנאבלער רבי איז אן איידעם ביי חיים האלפערן'ס טאטע, סאו זיי האבן געעפנט דארט א ישיבה קטנה, מ'האט געשיקט אלע בחורים צו פארהערן ביי וועם? ביי חיים האלפערן. יעצט, למעשה איז אזוי, בלוט איז נישט קיין וואסער, דאס פארשטייען מיר אונז אלע, אבער למעשה דאס איז וואס דא געשעט, אז ס'איז דא איין חזיר אין די משפחה, איז מוז יעדער זיין א חזיר. סרול האגער פון ארץ ישראל איז דאך שוין געווען גאנץ נארמאל, ער האט זיך צוגעשטעלט מיט א מעגל סגור, און ער פארשטייט די מצב, מען האט גערעדט מיט אים, איך האב אויך גערעדט מיט אים, און איינער פון די וויקטימס האבן אויך גערעדט מיט אים, ער האט אנגעהויבן צו פארשטיין, און ער וויל האבן א קלין האוז, אבער דא כאפט זיך אריין דער שטן, אזוי ווי ער איז א שוואגערס א שוואגערס אן איידעמס א טשוואק, מוז ער שיקן צו חיים'ן פארהערן, איי חיים האט א שלעכטן נאמען, חיים ארבעט פעסט, ער האט א מיליאנער וואס ער בעקט אים, דער פרישוואסער, און דער. העט ער אונטערקויפן און אויסקויפן און ער מוז זיך אליינס אויך פראטעקטן ווייל ער האט מיטגעהאלטן מיט חיים און אז מהאט געטרייט אפצושטעלן אז סזאל נישט ארויפגיין אויף די בלאגס און טאמער פאלט ער ער איז א פאבליק קאמפעני סי אי או דעמטס פאלט די גאנצע קאמפעני מיט סאו מ'עט טוהן דא וואס מען קען און מ'עט אויסגעבן וויפיל געלט מען קען נאר איין זאך איז דא דא און דאס איז זייער זייער שעדליך דער חיים גייט אנהייבן צו פארהערן די בחורים און אנטאטשן די בחורים און פאטשקען די בחורים און זיי אראפנעמען צו זיך אין סעלער און ער גייט מיט זיי לערנען פרייוועט. איך ווייס נישט, איך מיין אז ס'איז ישראל האגער, אזוי האב איך געהערט. טאמער איז עס ישראל וויל איך דיר געבן אן ערלי ווארנינג, געדענקסט וואסערע צרות דו האסט מיטגעמאכט פון א משוגענעם ברודער וואס האט זיך איינגערעדט אז ער דארף זיין רבי כאטשיג דו ביסט עלטער? דו געדענקסט דעם משוגענעם? דעם רוצח? דעם לאו-לייף? בקיצור איך וויל דיר עפעס זאגן. מען האט דיר געהאלפן פון הימל אז דו ביסט צוגעקומען צו א מעמד און מצב וואס דו זאלסט קענען ראטעווען כלל ישראל, אויב דו נעמסט די בחורים און דו פירסט זיי דארט אריין צו דעם חזיר חיים ווייל דו ביסט זיינס א משפחה, זאלסטו וויסן, את ובית אביך תאבדו, האסט געזען ווי שנעל ס'האט געדויערט ממש איז די באשיר אונטערגעגאנגען, סאו דאס בעט איך דיך, טאמער זענען זיי דיינע בחורים וואס האסט געשיקט דארט פארהערן, זאלסטו זאגן רבותי איך האב געמאכט א טעות, און ענק בחורים בעט איך מאכטס א מרידה, ר' מוישעלע האט געהאט א הארד נאקלד רעבעצן וואס זי האט געוואלט אז מען זאל לערנען היברו, און זי האט געמאכט און וויזשניץ האט געמאכט א מרידה, מען האט אפילו ר' חיים מאיר'ל ארונטער געברענגט, דער מענטש איז געבליבן א קאליעקע אויף אייביג, ער איז געווען דער פאר הדור און געבליבן א קאליעקע, קיינמאל זיך נישט צוריק געשטעלט מיט די ישיבה געהעריג גארנישט. קיינער האט נישט געוואלט קומען וואוינען אין שיכון וויזשניץ, יעדער האט געוואלט וואוינען אינדרויסן און קומען צום טיש, ווייל די טיש איז געווען שיין, די איבעריגע פאליטיקס האט קיינער נישט געוואלט, איין אישה רעה צרעת לבעלה איז זי געווען א צרעת פאר גאנץ וויזשניץ, יעצט וויל איך ענק עפעס זאגן, אזוי ווי די אינגעלייט האבן דארטן געמאכט א מרידה מאכט עטס אויך א מרידה, סרול איז נישט גענוג שטארק ער זאל קענען נעמען בחורים, און זאל זיך גיין פארהערן ביי א מענטש וואס מען האט אויף אים אלעגעישאנס אז ער האט געטאטשט פרויען, געפאטשקעט, געטאטשט צוואנציג פרויען און מען האט יעדן אפגעסטראשעט און דער קעיס האלט נאך ווייטער אן. צו ער העט געווינען צו ער העט פארלירן איז אירעלעווענט. למעשה איין זאך, קיין בחורים טאר מען דארט נישט שיקן אפילו אויף א ספק. און בחורים טייערע מאכטס א מרידה. לאכטס ענק אויס פון סרולן און זאגטס אים רבי אויב דו שיקסט אונז צו אזא חזיר ברויכט מען דיך אויך נישט. ער איז אונז גענוג שטארק, דארפטס ענק נישט זארגן. אזוינס טאר מען נישט צולאזן. יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, אין שומר שבת איז דא אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו יודע לשאול. דער חכם איז דער רב, דער רשע איז יחיאל בראנער, ער האט שוין ווידער אנגעהויבן צו דאווענען אין שומר שבת, ס'איז א חוצפה און אן עזות שאין כמוהו. דער תם איז הילל מאָזעס. דער יונגערמאַן איז אַ רודף צדקה וחסד, ער טוט אַ סך גוטס און ער איז זייער אַן ערנסטער מענטש און ער טוט לשם שמים, אָבער ער איז אַ תם אַ תם מתם תמימים און ער איז נישט קיין שום באַלעבאָס אין בית-מדרש. דער באַלעבאָס איז מיסטער מעצגער יעצט דער רב איז נישט דא, זומער איז ער נישט דא, ממילא קומען אריין די אוטסיידערס און זיי טוען דארט אפ כל דבר אסור, דער שאינו יודע לשאול איז משה מעצגער, ער לאט עס צו. דער שמש איז נישט דארט געווען האט ער קאמאנדעוועט די מניינים, ער האט זיך דארטן שוין צוריק גערוקט, ער האט נישט קיין בושה, איך בעט יעדן איד זאל נישט לאזן זיינע קינדער גיין אין די שול דאווענען שומר שבת, ס'דרייען זיך די חזירים און מען לאט זיי דרייען. יעצט האב איך שוין פריער געזאגט אז מיסטער טשארלס היינס האט אריינגעשטעלט איינעם א פרענד זיינער טשארלי פאוזנער'ס א זון וואס ער איז געווען דער ליעזאן פאר די אידישע קאמיוניטי האט ער אריינגעשטעלט זיין זון אלץ אסיסטענט דיסטריקט אטוירני אלץ אן עי די עי נאכדעם איז ער געגאנגען ער האט אפגעקאלט פראסטיטוטס האב איך שוין דאס פריער געזאגט יעצט ליין איך דא נאך א זאך אז ס'איז דא די הענע ווייט דאס איז די וואס האט אומגעברענגט די גאנצע אידישע קאמיוניטי ווייל זי האט זיך געלעקט צו די רבנים און צו טשארלס היינס. זי האט א זון וואס ער איז אויך א לא יצלח, ער הייסט מנחם מענדל מענדי ווייט, קיצור דאס איז הענא ווייט'ס זון, און ער איז אויכעט, מען האט אים געדאמפט פון די אי סי עי בי האט מען אים געדאמפט צו א קלענערע פאזישן, ווייל אזוי ווי ער איז דאך געווען הענא ווייט'ס זון האט מען אים געמוזט געבן א גוטן דזשאב, און מען האט אים געגעבן א דזשאב. אז ער איז געווארן א טרייעל עדי ע א עדי ע פאר טרייעלס באט ער האט לאנג האט ער נישט אויסגעהאלטן ווייל זיינע קאלעגעס זאגן אז ער איז געווען אינקאמפעטענט ער איז געווען א מאמע'ס בוי נאר ווייל זיין מאמע ארבעט דארט האט מען אים געגעבן א דזשאב בקיצור דער די עי האט אים אריינגעשטעלט צו אי סי עי בי ס'איז א קלענערע פאזישן. ער האט געכאפט דעם הינט, איז ער געגאנגען, ער האט זיך געעפנט א פרייוועט לאו אפיס, און האט עס אנאונסד אויפן פעיסבוק, מעי טערטין יער טווענטי טערטין, ס'איז אפאר וואכן צוריק, אין זיין לינקדאין פעידזש שרייבט ער אז ער האט געארבעט פאר KCBA, דאס איז דער קינגס קאונטי דיסטריקט אטוירני, פון דזשעניוערי אוו טווענטי עלעווען. ביז דזשון טווענטי טערטין. קיצור דער גאנצער אפיס איז דארטן פול מיט גענגסטערס קרוקס און רוצחים און מענטשן וואס האבן פארפירט די קאמיוניטי. יעצט לעבאוויטש אין מעלבורן האט נישט צופיל נחת פון די אלע זאכן וואס איז ארויסגעקומען. יעצט הייבט אן די ישיבה זיך צו בארעכענען, זיי גייען האבן מסתמא לאוסוטס אויכעט, אז זיי הייבן אן צו שרייבן א בריוו אז עס טוט זיי וויי פאר די אלע מענטשן וואס זיי האבן געסאפערט, זיי האבן באגאנגען אן עוולה, און זיי בעטן יעדן איינעם איבער, זיי האבן זיך אויך אויסגעלערנט, יעדער וועט זיך אויסלערנען צוביסלעך. יעצט. עס קאלט מיך אפ איינער פון מאנסי, זיי וואוינען אין עירמאנט, און זיי ווילן וויסן, זיי האבן געהערט פון איינעם וואס יענער האט געהערט פון א צווייטן, אז איך האב געהאט א מאסיווע קלעים, פון האטליין, צו ער איז זיכער א פעדאפייל צו נישט, און זיי הייבט מיך אן אויסצודרייען און אויסצופרעגן, זאג איך, אנטשולדיגט, אויף מיין בלאג איז עס, ס'איז געווען פאר פסח, גיי ארויף קענסט עס טרעפן, יעצט וואס איז דיין פראבלעם צו ער איז א פעדאפייל צו נישט, זי זאגט זי האט יעצט אריינגעמופט אין א נייע געגנט ס'הייסט עירמאנט און ער האט אויפגעפיקסט דארט א הויז, זעהט אויס זיין שווער סטרולאוויטש געבט אים געלט, און למעשה. האט ער און זי האט א פראבלעם ווייל ער האט שוין עפעס אריינגערופן צוויי קינדער און האט איינעם אנגעכאפט ביי די טיי, ביי די טיי הייסט ביי די פיס, בקיצור און זי ווייסט נישט און סאו זאג איך לאמיך דיר עפעס זאגן איך הייס נחום, נחום איז א נביא, נחום האלקושי, איך גיי דיר יעצט זאגן נביאות, הער אויס. ער איז א פעדאפייל, ער וועט קודם אפהארגענען צוואנציג אדער דרייסיג קינדער פאר ס'עט קומען איינער מיט גאטס און ער וועט זאגן איך גיי אים איינזעצן און ווען מ'וועט אים שוין פיינלי איינזעצן אין פינף יאר ארום דעמאלטס עט זוגיבע מיט צוויבל און האגער מיט דער שייגעץ מאכן זיכער אז עט נאר באקומען פינף יאר פראבעישן און ער'ט זיין א רעדזשיסטערד סעקס אפענדער, וואס ביי אידן מיינט עס גארנישט ווייל מען לאט יעדן אין שול דאווענען, די איינציגע וועם מען לאט נישט דאווענען איז מיך, איז במילא וואס האב איך מיט אייך צו רעדן, וואס האב איך, ס'איז געווען דיין זון, דו האסט גאטס צו קומען פאראויס, צו דו האסט מורא פאר די מעדזשיק ווארד שידוכים, זאג איך במילא סאו וואס איז דער א חילוק, זאגט זי זי וויל האבן א פיקטשער זי וויל ווייזן פאר אירע קינדער, זאג איך איר דו ביסט יו דאנט האוו טו טעיק א פיקטשער, גיי דארט ווי ער וואוינט, נאמבער זעקס, איך ווייס ווי די גאס הייסט, גיי דארט צו, ווען ער גייט ארויס דאווענען אינדערפרי ווייז אים דיינע קינדער, באט יור נאט גאנע דו עניטינג עניוועי, ס'עט נאר זיין זיי'ן וויסן אז דער חזיר וואוינט דארטן, און דער חזיר עט זיי אריינכאפן. אז זי זאגט ס'איז שוין געווען צוויי אינצידענטס איינמאל צוויי קינדער און איינמאל עפעס נאך איינער, זאג איך איר ס'עט נאך זיין הונדערטער, וואטש ענד סי, זאג איך און דיינע קינדער זענען אויך נישט סעיף, ענד דער איז נאטינג יור ווילינג טו דו. סאו דאס איז מיין מעסעדזש וואס איך זאג פאר יעדן. יעדער קאלט מיך אפ, אוי איך וויל פראטעקטן מיינע קינדער, ניין דו ווילסט נישט, דו ווילסט אז איך זאל אויפעסן קודם דיין טשולענט שבת אדער דיינע פיש און נאכדעם זאל איך עס אויסשפייען און דו זאלסט עס אויפעסן, דאס נישט, דארט דו ווילסט האבן א געהעריגע פארשען, נו פונקט אזוי קענסטו מיך נישט נוצן צו קלינען דיין גארביטש, איך בין נישט דא צו קלינען, דו ביסט דא צו קלינען, עס האט אריינגעמופט א חזר, ליידער ליידער זענען יעדעס קינד אין יענע געגנט אין דזשעפערדי. און מאנסי איז בכלל אין דזשעפערדי, עירמאנט איז די זעלבע, די דיסטריקט אטוירני איז אין ניו סיטי, זאג איך דיר, אזוי מיין איך על כל פנים, און דאס איז וואס דא גייט זיין די ענדע, וואטש ענד סי, נאך א חורבן פאר כלל ישראל, נאך אפאר קינדער מאלעסטעד, פרעגט ער מיך וואס איך זאל טון, זאג איך איך וועל דיר זאגן וואס צו טון באט יו נאט גאנא דו איט, מ'זאל צוזאמזעצן דעם גאנצן עולם, עווריבאדי שוד סיט טוגעדער, און מען זאל גיין צו די פאליס מיט די צוויי קעיסעס וואס ס'איז דא, און מען זאל דעם מענטש איינזעצן אין דזשעיל וואנס ענד פאר אלל. דעטס איט. יעצט וועל מען זען צו זאל מען עס טון צו נישט. כ'האב זי געזאגט איך לייג דיך יעצט אויפן ספאטלייט, איך וויל קוקן צו וואס ס'וועט זיך אויסלאזן מיט דעם קעיס. פרעגט ער זאל איך דיך צוריק קאלן? זאג איך דארפסט מיך נישט קאלן. טאמער זעצט מען אים איין זעה איך עס גראד אויף מיין קאמפיוטער. דארפסט מיך נישט קאלן. און איך וועל דיך נישט קאלן ווען דו וועסט אים נישט איינזעצן. ווייל עטס גייטס אים עניוועי גארנישט טון, איך קען דאך ענק. זאג אים, דער זאגט זיך יא אבער מען האט אים שוין ארויסגעווארפן פון פיר שילן אין עירמאנט. זאג איך אים ער דארף נישט קיין שיל, ער מאכט זנות אויפן באס, ער שעמט זיך נישט אויף א פאבליק באס אין מאנסי צו מאכן זנות, סאו ער קען כאפן דיין קינד, סקומט יעצט לאנגע ווינטער נעכט, ער וועט כאפן דיין קינד אין די בעק יארד, ער האט נישט קיין פראבלעם, ער דארף האבן פרייוועסי, ס'האט אים גע גע'אסר'ט די שילן איז ממילא איז וואס? ס'איז דער אלטער סאקמער אזיאטישער מארמארישער וועג. כ'וועל אסר'ן נחום ראזענבערג די שיל וועט ער זיך מוזן ברעכן און ער וועט שוין אונטערגעבן זיך. כ'וועל אסר'ן דעם שי שיע קליין אז ער זאל גיין אין א שיל וועט ער זיך אונטערברעכן און ער וועט זיך אונטערגעבן. ער לאכט פון דעם. מ'האט אים אפגעשניטן די פאות אין א שיל און נאכדעם האט ער ווידער געכאפט קינדער אויפן באס. איטס נאט די וועי טו דו איט. דארפסט רופן ניין וואן וואן. יעצט איך וועל ענק געבן נאר אביסל היילייטס פון צוויי מענטשן וואס מ'האט זיך גוט באקלאפט יעצט אין ארץ ישראל איינער איז מאנדראוויטש און דער אנדערע האט מען שיער געוואלט שעכטן דאס איז קאראקאסער רב דער זכריה חזריה ראזענבוים דער עולם נעמט זיך צו די חזירים מענטשן וואס זענען געווארן מאלעסטעד שלאגן היינט סאו איך זאג אן פאר דעם טאטן רב פון חזריה ראזענבוים און ער פרעגט מיך אין קאורט דעמאלטס ווען זיין זון איז געווען אין קאורט פרעגט ער מיך דו שעמסט דיך נישט צו קומען אין קאורט זאג איך אים פארוואס זאל איך מיך שעמען. איר דארפט אייך שעמען מיט דער לאנגער ווייסער בארד אז דאס איז אייער זון, צו קומען אין קאורט נישט קיין בושה, וואס אייער זון האט געטון איז א בושה, עניוועי די חברה גייען אים נאך הרג'ען חלילה חס ושלום, איך זאג נישט מען זאל עס טון, איך מיין נישט צו מאכן דא א הסתה, אנהייצן, אבער די חברה זענען אויף אים טויט ברוגז, די זעלבע האט מען געטון מיט דעם שייגעץ דא אויכעט, דעם וועבער, ער איז געווען א מלמד דא. איז אנטלאפן פאר ארץ ישראל, יעצט הער איך פון סקווער לויפט אויכעט איינער אוועק א טאטע מיט א שטוב מיט קינדער, און אזוי גייט עס צוביסלעך, דער עולם ווערט פעד אפ, דער וועבער פאר ער איז אנטלאפן האט אים איינער אנגעמאכט, דערפאר האט ער געזען אז זיי קען שוין נישט בלייבן דא האט ער געמוזט אוועקלויפן. יעצט איך זאג נישט מען זאל דאס טון, איך זאג נישט מען זאל ווערן א ווידזשילאנטי און, באט אנפארטשענעטלי אזוי קאראפטעד די לאו סיסטעם איז געווען דא אין ברוקלין, און וויאזוי עס איז אים אנצוקאראפטעד,

עניוועי, ס'איז אריינגעקומען יעצט אן ארטיקל פון ניו יארק טיימס, שטייט אזוי, רעיזינג קוועסטשאנס אוו פראפעשענעל קאנדאקט עז ברוקלין פראסעקיוטער פערסוז וואוטס, איז מייקל פאועל שרייבט דאס שרייבט ער אזוי אין סוירטש אוו לאוו ענד וואוטס, טשארלס היינס די ברוקלין דיסטריקט אטוירני קענאט סים טו סטאפ טריפינג אווער הימסעלף, ער גיט זיך איבער אויף זיך אליין, זאגט ער אזוי, לעצטע וואך איז געווען אויפן טעלעוויזשען און ס'איז געווען א רעידיאו שאו, פון די ארטאדאקס דזשואיש קאמיוניטי האט טשארלס היינס צוזאמגערעדט אויף מיסטער קעלנער פעך און שוועבל אז ער איז א פארברעכער און ער וויל נאר צונעמען מיט אלעם געלט און ער האט געמאכט וואלט עקסטארשן מיט אלעם בקיצור ער גראדע מיסטער קעלנער שרייבט דא די טיימס האט געהאלפן דעם דיסטריקט אטוירני מיט עטליכע קעיסעס צו ברענגען פארווארד יעצט האט ער געשריגן אז ער וויל פראסעקיוטן דעם קעלנער, ער גייט אים צוצומאלן! אזוי האט ער געזאגט אויפן טעלעוויזשן. יעצט שרייבט מייקל פאול וואס ער פארשטייט נישט איז אז ער האט געזאגט ער גייט אים יעצט צוצומאלן אז ס'קומט יעצט אויף זיין קעיס, אלל אוו א סאדען אז ס'איז געקומען יעצט מאנטאג זיין קעיס. האט דער טשארלס היינס געזאגט אז ער איז נאך נישט רעדי, זאגט ער ער פאלט אויף די אייגענע פיס, סאו איך האב געוואלט זאגן דעם בלאג, דער וואס איז קעגן קעלנער שרייב דאס אויך אריין, שרייב אריין, מאך חוזק פון פאול, מאך חוזק פון יעדן, אפשר וועסטו ערגעץ אנקומען. וועסט אנקומען דארט ווי עטס זענטס אלע אנגעקומען. יעצט פארשטיי איך שוין דאס, דער קאמען דענאמינעיטער פון טשארלס היינס און סאטמאר זענען אלע אזיאטישע חברה. ער קען שרייען אויפן טעלעוויזשן ער גייט צומאלן קעלנער יעצט קומט זיין טרייעל. קומט אן צום טרייעל שיקט ער אן עי די עי און ער זאגט ניין זעמער נאכנישט גרייט אונז האבן מיר נאך פראבלעמס מיט אשכנזי און מיט זיינע פיינענשעל סטעיטמענטס ווער ס'האט געטראגן דעם יונגל וואס זיי רופן יואלי אויף ארץ ישראל זיי האבן נאך פראבלעמס דאס דא האט צו טון מיט רבי שלום אהרן ווייסט מען נישט נאר קודם מ'מישט און מ'דרייט יעצט ווען ס'וועט קומען ברוך מרדכי'ס קעיס אין סעפטעמבער וועט ער זיך אויפשטעלן איך האב א פראבלעם מיט קעלנער קעלנער קעלנער און ער מיינט מ'עט אים לאזן וואוטן. נאנאנאנאנאנ. דו האסט מיט קעלנער קיין פראבלעם נישט. דו האסט מאלעסטעד קינדער. שוין. דאס אלעס איז נאר געווען אן עמורדזשענסי, יעצט לאמיר גיין צו צום געהעריגן שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ראה. ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. משה רבינו זאגט, איך געב דיר צוויי וועגן, דו האסט א וועג וואס איז א ברכה אדער א קללה? וואס איז די ברכה? את הברכה אשר תשמעו אז דו'סט צוהערן אל מצוות השם אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום, והקללה אם לא תשמעו אל מצוות השם אלקיכם וסרתם מן הדרך און אזוי ווייטער. יעצט. דער מדרש ברענגט א א משל, ס'איז געשטאנען א מענטש און ער האט געוויזן ס'איז דא צוויי וועגן, מען קען גיין אדער דעם וועג אדער יענעם וועג, דער ערשטער וועג איז אז ס'איז קודם שיין אויסגעפלאסטערט נאכדעם קומט מען אריין און ס'פול מיט דערנער, און דער צווייטער וועג איז אז ס'איז קודם פול מיט דערנער און נאכדעם איז עס אויסגעפלאסטערט, און ער זאגט פאר יעדן. איך זאג ענק גייטס אויף דעם שביל וואס איז קודם פול מיט דערנער און נאכדעם ווערט עס שיין גראד, און גייטס נישט אויפן אנדערן וועג. די מדרש לייגט אויך צו ער האט געזאגט דאס איז נאר פון אנפאנג אביסל דערנער און נאכדעם ווערט עס אויסגעגראדעט, און די אנדערע איז פארקערט פון אנפאנג איז עס.

אבער ס'איז נאר שווער פון אנפאנג. איינמאל מ'געוויינט זיך צו צו גיין אויף דעם וועג, דעמאלטס פארט מען שוין פון זיך אליינס. טאמער אבער לאזט מען זיך אריין אין די אלע תאוות רעות, איז באמת זייער שווער זיך נאכדעם אפצוגעוויינען. יעצט, יעדע זאך אין לעבן האט א צייט, ס'איז דא א צען יאר, צוואנציג יאר, דרייסיג יאר. יעדע צענער ברענגט אין מיט זיך אנדערע תאוות און תענוגים, און לאידך גיסא ברענגט עס אין זיך מער עבודת השם און אהבת השם, ווייל ווי עלטער מען ווערט הייבט מען אן צו זען, איך בין שוין דורך א סערטען אמאונט, ווי וויל איך אנקומען? אבער טאמער איז מען פארזינקען אין תאוות רעות בפרט נאך אין עניני קדושה אין עניני פגם הברית אין עניני הוצאת זרע לבטלה אין עניני נאכלויפן פאר בחורים צו פאר מיידלעך צו אי קוקן אין די גאס ווי מען טאר נישט, ווערט עס אזוי שווער מען קען זיך נישט אפגעוויינען מער, ווען מען איז נאך יונג קען מען עס בייגן, שפעטער קען מען נישט. איז דאס זאגט אים משה רבינו דא, און הער מיך אויס, ראה אנכי נותן לפניכם היום, איך געב דיר אדער ברכה אדער א קללה. ס'זענען צוויי מענטשן גייען, איינער פון ווען ער איז יונג לערנט מען אים תורה און יראת שמים און קדושה און צניעות, און מען לאט אים נישט גיין אין קיין מקווה, מען לאזט אים נישט זעהן נאקעטע מענטשן ווען מען גייט אין סווימינג פול זומער, כ'האב שוין מעורר געווען נאך פארן זומער, כ'וועל עס נאכאמאל איבערחזרן, ס'איז שוין נאך די נײַן טעג מען גייט שוין סווימען, מען דארף וואטשן צניעות, די גדר הצניעות, די גדרי הצניעות איז ווען א בחור טוט זיך אויס טאר ער נישט זיין אויסגעטון נאקעט. דער חורבן פארוואס היינט לאזט מען אין אלע סווימינג פולס מען זאל זיך אויסטון נאקעט און יעדער זאל קוקן אויפן צווייטן נאקעטערהייט איז ווייל ער מאכט א קל וחומר מה דאך אין די שטאט אין די מקווה טוט מען אזוי נו פארוואס זאל איך עס נישט טון אין סווימינג פול? בכלל האט זיך דער עולם עפעס אזא מין היתר מורה היתר געווען אז זיי ווייסן דער אייבערשטער וואוינט אין די שטאט. דאס אז דער אייבישטער איז מלא כל הארץ כבודו, דאס כאפן זיי נישט, ווייל והא ראיה אין די קאנטרי איז דא מענטשן וואס וואלטן טוען אסאך מאל זאכן וואס אין די שטאט וואלטן זיי נישט געטוען, זיי עסן אזעלכע הכשרים וואס אין די שטאט וואלטן זיי נישט געגעסן, ווייל זיי זעט זיך אויס אז זיי האלטן אז דער אייבישטער פארט נישט ארויס אין די קאנטרי, און ער פארט טאקע נישט, ווייל ס'איז מלא כל הארץ כבודו, ער איז דא און דארטן די גאנצע צייט איבעראל, אבער על כל פנים די מענטשן. וואס זיי זעהן אז מען טוט דאס אין אלע מקוואות, טוט מען עס איבעראל אויכעט, שוין טוט מען עס שוין אין די קאנטרי, על פי הלכה טאר זיך א מאן נישט אויסטוהן נאקעט פאר א צווייטן, אין שולחן ערוך שטייט אז ווען מען גייט אראפ אין א נהר שווימען, טאר מען זיך נישט צודעקן די ערווה, ווייל כאילו מען ווייזט מען שעמט זיך מיט דעם וואס מען איז געמל'עט, טאמער אבער קומט מען אבער ארויף אינעם וואסער וואס מענטשן זעהן אים נאקעט, ביסטו דאך מכשיל אנדערע מענטשן מיט הסתכלות אסירות, מעג מען זיך יא צודעקן? מען טאר נישט ארויף קומען אויסגעטונערהייט נאקעט יעדער זאל אים קענען זעהן? און דאס איז דער חורבן היינט פון די אלע מקווה'ס אויכעט, די נישט צניעות פון די מקווה'ס איז דאך אזוי געפערליך אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, דא לערנט מען א קינד מען טאר נישט קוקן ווי מען טאר נישט לא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם מען טאר נישט קוקן און דו הייסט אים קוקן אויף נאקעטע מענטשן אלע עידזשעס פון מענטשן און יעדער איינער דארטן איינער די קינדערלעך ווייסן נישט וואס דאס איז א קישוי אבר לויפן זיי ארום אין די מקווה מען קוקט עס אן דאס איז אזוי עקלדיג איך וויל ענק זאגן ברוך השם כ'האב מצליח געווען די וואך האב שוין א בית דין פון ירושלים פון ארץ ישראל וואס זיי האבן אונטערגעשריבן אז מען טאר נישט גיין א קינד אונטער דרײַצן טאר נישט גיין אין קיין מקווה ס'איז אסור על פי תורה זענען עס מסביר פארוואס כ'האב עס ארויף געלייגט אויף מיין בלאג און מיט דעם גיימער אים פייטן יעצט ביי די גאווערמענט. באט די טשיילד אביוז איז מען טאר זיך נישט עקספאוזן פאר א מיינער נאקעט, איך זעה נישט וואס דאס איז אנדערש ווי אין די געוויסע מדינות ווי ס'איז דא וואס מען לאזט וואוינען געהעריג מיט קינדער, ס'איז נישט דא קיין לאו אז מען טאר נישט טאטשן קינדער, איי דזשאסט דאנט סי די דיפרענס, דאס איז די זעלבע זאך, פארוואס ווייל מען האט אים נישט געמאכט משכב זכר, די הסתכלות און דאס צוגאנג דאס אלעס איז חזר'יש. עניוועי, אונז האף מיר, וואטש און צו, געטס מיר נאך אפאר. א ליטעל טיים העט מען זעהן מען טאר נישט א קינד העט גיין אין א מקווה אינטער די בר מצוה אפילו מיטן טאטן אויף דעם העט מען זיך מסתם נאך קריגן אבער ס'איז אקעי אונזער ציל איז אפילו מיטן טאטן אינטער די בר מצוה נעמט מען אים צו די ACS די אמעריקען טשיילד סערוויס עט אים צונעמען דאס קינד. אזוי ווי ער וואלט געווען נישט ריספאנסיבל. פארוואס פארשטייסטו אז סקומט אריין א קינד אין האספיטעל די קינד איז אראפגעפאלן פונעם בעט נעמט מען גראד צו דאס קינד מען נעמט די מאמע פאר אינוועסטיגעישאנס און אינטעריגעישאנס און חדשים מוז זי ליידן סאך מאל נעמען זיי אינגאנצן צו די קינד סאך מאל געבן זיי עס צוריק מיט גרויס מיט אסאך תנאים מיט באדינגונגען פארוואס האלטסטו אז דו שיקסט דיין קינד אין א מקווה ווי ס'איז יעדער איינער נאקעט עקספאוזד? און בנוסף בצירוף ביז היינט, היינט איז שוין ברוך השם געווארן אונטער ארדענונג, פלעגן זיצן חברה דארט אין מקווה און זיך אויס חזר'ן א פינף זעקס שעה, און זיי פלעגן צולויפן און יעדן קינד זיך אריין שטופן מיט די ערווה, פארוואס האלטסטו אז דאס איז ווייניגער טשיילד אביוז אז א קינד וואס ער פאלט אראפ פונעם בעט? קינד איז אראפ געפאלן פון בעט אויב איז ער נישט צוקלאפט געווארן, צו אפילו יא און ס'איז נישט קיין מעידזשער אינצידענט, וועט ער אויסגעהיילט ווערן. אבער דאס אז דו האסט מכשיל געווען דאס קינד, דו האסט געטשעפעט מיט זיין פרייוועט פארטס אוו די באדי, העי, היל נעווער אוטגראו דיס. סאו ברוך השם מען האלט שוין אויף א וועג מיט דעם אויכעט. יעצט איז קומט יעצט זומער מען איז ווייטער אין קאנטרי מען גייט שוין שווימען, נישט דא קיין שום רעכט מען זאל זיך אויסטון. יעצט מיידלעך איז די זעלבע זאך מען נעמט די בוקיניס די קליינע בעידינג סוטס, און מען נעמט אז עס דעקט צו אויבן אביסל די בריסטן, און און מען גייט אזוי שווימען. דאס איז אסור על פי תורה און דאס האט נישט קיין שום מין היתר, א מיידל ווען זי גייט שווימען מיז זי זיין צוגעדעקט אזוי ווי ווען זי גייט אין די גאס, גארנישט ווייניגער, געהעריג מיט א קלייד פין אויבן ביז אראפ. נישט קיין שום היתר די אלע זאכן דאס וואס מען טוט היינט אפ אין די קאנטריס די מאמעס מיט אלעם און די קינדער, עס איז אסור על פי תורה. כי ה' אלקיך הולך לך בקרב מחניך, און דער משה רבינו בעט אז עס זאל זיין קדושים, ווייל דער אייבערשטער איז קדוש, יעדעס מאל אז א פרוי דעקט זיך אויף איר קלייד זאלסטו וויסן עט זי האבן פאר דעם עונשים נישט נאר אין גיהנום, דער גיהנום וועט שוין זיין די לעצטע סטאפ, דערפאר גייען אירע קינדער אראפ פון וועג, דערפאר האט זי נישט קיין פרנסה. ר' הלל קאלאמייער ס'איז דא א ספר משכיל אל דל ווי ער ברענגט קלאר אז דעם פארוואס איז נישט דא קיין פרנסות נאך אין זיין צייט זעהט אויס איז שוין געווען שווער פרנסות זאגט ער ווייל מען טוט דורכברעכן אלע גדרים פון צניעות. ס'איז נישט קיין צניעות אז א מיידל זאל גיין מיט א בעדינג סוט. זי מוז גיין צוגעדעקט ביז נאך די קני. יעצט פון וועלעכע עידזש מיידל? פון צוויי און פון דריי יאר, אזוי שרייבט דער חפץ חיים. די גדרי הצניעות הייבן זיך נישט אן ביי די צוועלף ווען זי ווערט א גדולה, צו ווען זי באקומט שוין איר וועסט, צו ביי די זעכצן ווען ס'איז שוין שדיים נכונו ושערך צמח, נישט דעמאלטס הייבט זיך עס אן. עניוועי. מען דארף זייער וואטשן אויף די סווימינג פולס, ס'איז געווען נעבעך איינער א טויטער אין א סווימינג פול און נאך איינער און איינער ווייס איך דאך נישט דעם מצב, דער אייבערשטער שיקט אונז אייביג אן ערלי ווארנינג, נאר אז אונז פאלגן מיר נישט באצאלן מיר א פרייז, און דער עולם מיינט אז אז ביי אים אין קאלעני קיינער נישט דערטראנקען געווארן צאלט ער נישט א פרייז, וואטש נאר דו וועסט אהיימקומען. וועסט האבן א גרויסן פארלוסט מיטן געלט, וועסט האבן דאס און יענץ, וועסט אנהויבן צו פרעגן, אוי וואס איז געשען? ווייסט וואס, דיין ווייב איז א שיקסע, זי איז געגאנגען שווימען מיט א טייט בוקיני בעידינג סוט, און דער אייבערשטער באצאלט פאר דעם, דאס האט א פרייז. די גדרי הצניעות וואס דער אייבערשטער פארלאנגט האט נישט צו טון צו איינער דארט, און דו קענסט יענעם רייצן צו נישט? ווען ס'גייט א פרוי שווימען אליינס און ס'איז טונקל אין סווימינג פול ביינאכט און זי גייט אנגעטון מיט א בעדינג סוט וואס איז נישט אויסגעהאלטן על פי הלכה, קיין שום בעדינג סוט נישט אויסגעהאלטן, זאלסטו וויסן איז זי עובר אויף גדרי צניעות, פארוועם? קיינער זעהט דיך נישט, נה נה נה נה, איינער וואטשט דיך, דער אייבערשטער וואטשט און ער האט עס פון אונז פארלאנגט, און אז דו פאלגסט נישט ביסטו עובר אויף די גדרי הצניעות. נאר דאס איז א מורא'דיגע זאך וואס מען דארף נאך אריינכאפן די לעצטע פאר וואכן וואס ס'קומט וואס איז נאך דא סווימינג דארף מען זייער זייער וואטשן יעצט מיר גיין ווייטער משה רבינו זאגט אן איך געב דיר את החיים ואת המוות את הטוב ואת הרע ובחרת ב דו וועל דיר אויס יו אר דע דזשאדזש דו קענסט אויסוועלן וואס דו ווילסט די תורה געבט אונז דעם וועג פון לעבן. ווען נישט די תורה וואלט מען געווען פארלוירן אינגאנצן, און מען דארף אנהייבן צו טון. זיך אריינלאזן אין די תורה ס'איז שוין נאך חמשה עשר באב, ס'ווערט שוין לענגער די נעכט און מען דארף שוין אנהייבן אביסל זיך צוריק צו פלייסן אין לימוד התורה, ווייל מען דארף זיך שוין צוגרייטן צו דעם הייליגן יום טוב ראש השנה. די תורה רופט אונז אן בנים אתם לה' אלקיכם, אז אונז זעמיר קינדער צום באשעפער. אויך האט אונז געפון מיר פון די סדרה סוף פון די סדרה ושמחת לפני ה' אלקיך אתה, דו, ובנך, און דיין זון, ובתך, און דיין טאכטער, ועבדך, און דיין קנעכט, ואמתך, און דיין דינסט, והלוי, און דער לוי, אשר בשעריך, והגר, והיתום, והאלמנה אשר בקרבך. איז רש"י מסביר, והלוי והגר והיתום ואלמנה ארבעה שלי, דאס זענען מיינע, דער אייבערשטער זאגט, א גר איז א צעבראכענע נשמה, איז אריינגעקומען אין אידיש צו אידן, מ'איז נישט אזוי מקרב א גר, ווייל דער אייבערשטער דארף אנזאגן אפאר מאל אז. און מען זאל ליב האבן ואהבתם את הגר און אזוי ווייטער, ווייל דאס איז דאך אונזער סיסטעם, אונזער סיסטעם איז מ'קוקט נאר ווער ס'איז גרויסע יחוס און דעם איז מען מקרב. יעצט אן אלמנה איז אויך א צובראכענע נשמה, ווייל זי האט נעבעך פארלוירן איר מאן, און א יתום האט דאך פארלוירן אדער דעם טאטן אדער די מאמען, און א לוי האט דאך נישט געהאט אזוי ווייט פרנסה ווייל זיי האבן דאך נישט באקומען קיין חלק אין ארץ ישראל, זיי האבן דאך ארויסגעקוקט אויף דעם וואס די אידן האבן זיי געגעבן צו שטייער, דער הייליגער חינוך זאגט, הגם דער אייבערשטער האט דאך אונז געהייסן אז אונז זאל מיר אייננעמען די ל"א מלכים, זאגט ער ס'איז נישט ריכטיג פאר משרתי קהל, שבט לוי, דאס איז כהנים מיט לוויים, אז זיי זאלן נעמען א חלק אויף אזא פלאץ ווי מען האט געהארגעט מענטשן, כאטשיג דער אייבערשטער האט געזאגט די מצוה, ל"א מלכים איז געווען א מצוה, די לוויים זענען געווען די משרתי קהל, האבן זיי נישט געטארט האבן קיין חלק פון דעם וואס מען האט איינגענומען מיט הרג'נען מענטשן. א מורא'דיגע חינוך! די זעלבע דא, די לווים האבן נישט באקומען קיין חלק, ממילא אז מען האט זיי נישט אינזין אז זיי זאלן האבן צו עסן, קיין לאנד האבן זיי נישט באקומען, זענען געזעסן א גאנצן טאג און א גאנצע נאכט און געוואטשט דעם בית המקדש און געזונגען און אלעס, ביי די קרבנות האבן זיי געזונגען מיט זייערע כלי שיר. זאגט דער אייבערשטער, דער וואס ס'האט נישט אויף דעם זאלסטו ארויפקוקן, דאס קינד משמח זיין, דעם איד זאלסטו משמח זיין, די אלמנה זאלסטו משמח זיין, דער אייבערשטער, אז דו עסט משמח זיין מיינע פיר, די לוי און גר און יתום ואלמנה, על איך דיר משמח זיין אתה דיך ובנך דיין זון ובתך און דיין טאכטער, און ועבדך ואמתך, דאס איז די אינאיינעם, דאס איז די דינסטן, די מענער און די יונגלעך מיט די מיידלעך, ס'טייטש דאס זענען דיינע דינסטן, סאו די פיר, דו, דיין זון, דיין טאכטער, און דיינע קנעכט, העל איך משמח זיין אויב דו העסט משמח זיין מיינע פיר, לוי גר יתום און אלמנה. כ'האב געוואלט רעדן אביסל די וואך פון א וויכטיגע נקודה, ס'גייט זיך דאך באלד אנהייבן שוין די סקול, גייט זיך אנהייבן די סקול, יא, חדר גייט זיך אנהייבן, איך וויל זאגן פארן עולם, איך האלט אין איין מסביר זיין, טשיילד מאלעסטינג הרג'עט אוועק די יוגנט. די וואס זיי פאלן אבער נישט אריין אין טשיילד מאלעסטינג פאלן אריין אין דעם אנדערן פראבלעם און איך וויל רעדן דערפון. ס'איז דא טאטעס וואס האבן נישט צו באצאלן שכר לימוד, זיי האבן נישט, נישט זיי האבן א קעדילעק און א ראלס רויס, זיי האבן נישט. יעצט נארמאל האב איך ענק שוין געזאגט אין יעדע שטאט פלעגט זיין אזוי ווי אין ארץ ישראל די קופת העיר, אונז געבן מיר געלט פאר ארץ ישראל קופת העיר, עטס ווייסט ס'איז דא אידן, יונגעלייט, וואס זיי האבן נישט דורך צו שטופן דעם טאג, און זיי האבן נישט די פינף א האלב טויזנט דאלער רענט וואס זיי צאלן א חודש, פלאס וואס מען ווערט נאך צוגעצאלט פון די גאווערמענט דארטן די סעקשאן עיט. מען הרג'ט אפ די יוגנט, מען הרג'ט אוועק די יונגעלייט, ס'איז אן אומגליק. יעצט וואס געשעהט? מען קען אנכאפן א קינד און אים אוועקטראגן און אים זאגן גיי אהיים. ס'דא יעצט א קליפ וואס גייט ארום פון מיינס א קרוב וואס ער שרייט אזוי, ער האט געלערנט אין א ישיבה און א תלמוד תורה, און מען האט אהיים געשיקט דעמאלטס קינדער, מען האט איהם אויך אהיים געשיקט, זיין טאטע איז דעמאלטס געווען ארעם מען האט נישט געהאט קיין ברויט, נישט קיין פיטער נאר ברויט צו לייגן אויפן טיש פאר א שטוב מיט קינדער, און מען האט איהם אהיים געשיקט, זאגט ער בין איך געווארן אזוי מין דורך גענומען אז כ'האב געזאגט איך גיי העלפן מיין טאטן, ער איז געווען אלט צוועלף יאר איז ער געגאנגען העלפן זיין טאטן אין די ארבעט, זיין טאטע האט געהאט א פעקטארי. פון אהבת התורה פון אהבת השם קענסט פארגעסן פון דעם, מען האט אים פאר די תורה ארויס געווארפן פון חדר, איז יעצט איז איינער געגאנגען האט מיט אים גערעדט ער זאל געבן געלט פאר א תלמוד תורה האט ער אנגעהויבן צו שרייען קולות מען האט מיך ארויס געווארפן, און זיינס א משפחה גייט ארום געלט צו קאלעקטן געלט פאר א תלמוד תורה א גאנץ לעבן. זאלסט נישט מיינען אז מען ווארפט ארויס א קינד האסט אים סתם א שטויס געטאן און מארגן האט זיך עס אויסגעהיילט עס בלייבט א דעמעדזש פאר לייף און דאס איז די גרעסטע חטא וואס מען קען טון דו נעמסט א קינד און דו צעשטערסט זיין סדר החיים פארוואס ווייל זיין טאטע האט נישט צו באצאלן נניח זיין טאטע איז א מיליאנער און ער וויל נישט באצאלן וואו די קופת העיר וואו זענען די רבנים זאלן זיך צאמזעצן און זאגן אזוי ווי אינדערהיים איז געווען א שטאטס רב און ער האט געזאגט רבותי איך דארף האבן אזויפיל פאר די צדקה פאר די צדקה, מיר האט דערציילט א איד ער האט געוואוינט אין אונגוואר עס איז געווען דער רב איז געווען דער עיין הבדולח ר' מיילעך כהנא און ער האט צוזאם גערופן מוצאי סוכות איעדער ביי אונז ביי די גרויסע רעבעס מען באגלייט מיט פאליס עס טוט זיך אהרן זאלי כוס א מחיה יא מען גייט מען טאנצט. ניין ניין ניין ניין ער האט דאס נישט געטון, ער האט צוזאמגערופן דעם עולם און ער האט געזאגט פאר אלע אידן זאלן קומען אין בית מדרש מוצאי סוכות, און ער איז צוגעגאנגען צו יעדן איד און האט אים געזאגט אזוי, די'עסט געבן פיר יאכט, איך ווייס נישט פונקטליך וויפיל דאס איז, מיט האלץ, די'עסט געבן אזוי, ער האט יעדן מחייב געווען וויפיל ער מוז אריינברענגען אין די קאמערן, פון די קהילה, און נאכדעם איז ער געגאנגען צו דעם גבאי פון דעם בית מדרש און האט אים געזאגט, דו זעסט דא, דו האסט אזויפיל, איך ווייס אזויפיל טאן האלץ צו וויפיל, צוטייל דאס פאר אלע ארעמע לייט. אמאל פאר א האלץ האט מען געקענט שטארבן, פאר קעלט האט מען געקענט שטארבן. מיין זיידע דער הייליגער טשענגערער רב, די פינגער זענען פארפרוירן געווארן, ער איז געלעגן אונטער א דאכענע און ער האט געלערנט תורה און די פינגער זענען פארפרוירן געווארן, ביז ס'איז אראפגעקומען דער מלאך רפאל פון הימל און האט עס אים אויסגעהיילט, און האט אים אויך געזאגט די הענט עט קענען שרייבן רעצעפטן, ער האט געגעבן פרעסקריפשענס, ער האט געפלעגט געבן מענטשן זאלן קומען זיך היילן, האט ער געגעבן א פרעסקריפשען און מ'איז געגאנגען אין דראגסטאר מ'האט עס אויסגעטרינקען און אלעס איז גוט געווען. געווען א פועל ישועות, ער איז געווען א געוואלדיגער פועל ישועות אויף צו היילן מענטשן, דער הייליגער טשענגערער רב, ר' אנטשל דער טשענגערער דער מנוחת אשר. שפעטער דערציילט מען אז דער אפטייקער איז געשטארבן, און אן אנדערער האט עס איבערגענומען, און ווען ס'פלעגט קומען פונעם זיידן די רעצעפטן האט ער עס נישט אויסגעפילט, ער האט דאך נישט פארשטאנען וואס דארט שטייט, און באמת איז דארט נישט געשטאנען גארנישט, נאר ער האט געוואוסט ער פארשטייט נישט וואס דער טשענגערער רב שרייבט, האט ער געגעבן אביסל וואסער פון דער קראנע, דער נייער אפטייקער האט נישט. ער האט נישט געוואוסט. ס'גייט דורך א וואך, א וואך, ער מאכט נישט קיין פרנסה. פרעגט ער אים, איך פארשטיי נישט, פארוואס האסטו יא געמאכט פרנסה און איך נישט? פרעגט ער, וואס טוסטו מיטן טשענגערער רב'ס פרעסקריפשאנס? זאגט ער, וואס הייסט, איך ווארף עס אין גארביטש און כ'שיק יענעם אהיים. זאגט ער, דו נאר, דו, דארט ליגט דאך דאס געלט. דאס איז פשוט וואסער, מ'דארף פאר דעם גארנישט צאלן, און דאס היילט. ס'איז געווען אונזער הייליגער זיידע דער טשענגערער רב, ער האט אויך געמאכט א ספר הרפואות, סאו יעצט האט מען עס ערגעץ געטראפן און מ'וויל עס יעצט איבערזעצן אבער מ'קען נישט פארשטיין עניוועי ווייל ס'איז די אלטע רפואות פון אמאל און חוץ פון דעם ס'האט נישט דעם חותם פונעם הייליגן טשענגערער רב אבער למעשה דאס האט דער זיידע געטון, ער האט געגעבן רפואות, אבער זיי אז האבן געלערנט מיט מסירות נפש אונטער די דאכן און זענען פארפרוירן געווארן. איז געגאנגען דער עין הבדולח, דער אונגווארער רב, און האט אלע גבירים מחייב געוען אזויפיל און אזויפיל, כ'ווייס, שטיקער, צו ס'גייט, די האלץ גייט אויף די שטיקער, צו אויפן מעזשערמענט, אזויפיל האלץ האט מען געמוזט אריין, און ס'האט זיך קיינער נישט געטרויט צו זאגן פארן רב א ווארט, העהע, איר זאגטס פארן רב א ווארט? דער רב מאכט דאך א גל של עצמות, נישט די שלעגערס. ווייסט וואס פאר א פלאם פייער איז געווען דער עין הבדולח ווי האט ער געפירט א שטאט אבער עניוועי. אזוי איז געווען די געטריישאפט פון א רב צו א קהילה דערפאר האט מען געהאט דרך ארץ פאר א רב און דערפאר האט א רב געקענט לייגן אין חרם ווייל די רב האט זיך דאך געזארגט פאר דיין וועל ביאינג דא זענען די לייצים געקומען די רבנים ס'איז נישט דא קיין שום פראגרעם אז יעדעס קינד זאל קענען זיין אין א תלמוד תורה ברחבות הדעת, מ'זארגט זיך נאר אז זיין טאטע זאל נישט האבן א א אינטערנעט אויפן טעלעפאן, און ס'איז נישט דא קיין שום פראגרעם אז די שטאט זאל מצליח זיין אין תלמוד תורה, ס'איז נישט דא קיין פראגרעם, ס'איז נאר דא מער אז די גאווערמענט געט מיליאנען און זיי גנב'נען עס צו, דאס איז אלעס וואס ס'איז דא, און ממילא איז די שטאט אין א חורבן, און אין חרמות זענען זיי אזוי ווי די אלטע רבנים זיי אויב לייגן חרמות איז מען צופרעגן, עניוועי. איז געווען אזא מין זאך וואס מ'האט געזארגט פאר יעדן, היינט קיינער זארגט נישט, מ'נעמט א בחור'ל מ'כאפט אים אן און מ'ווארפט אים ארויס על לא דבר, פאר גארנישט, כ'האב אים ארויסגעווארפן. דערציילט מיר איינער אז מ'האט ארויסגעווארפן זיין זון ווייל ער האט נישט געהאט צו באצאלן פון חיים שיע'ן פונעם חדר, פארשטיי איך נישט, ער האט גענומען דארטן דער דער דער ער האט חתונה געמאכט די ממזריקו ס'איז שוין ביי דע וועי ס'איז שוין ווידער ארויס געקומען פון ר' חיים לייב כץ נאך א חיבור קעגן די ממזריקא'ס און נאך א קול קורא. כ'על עס בקרוב ארויפלייגן אויף מיין האטליין. פארשטייסט א מעשה? ער שוועמט אויס מיליאנען דאלער מאכט חתונה אין קאלעסיעם און מיינט אז ביי די ממזריקא וואלט נישט געווען תופס די קידושין. אין אין מאנסי אבער קען זיין ער איז גערעכט ווייל איר טאטע פון וועם מ'האט גענומען די זרע דעמאלטס מסתם געווען אין די קאלעסיעם ביי א פוטבאל געים האט מען דארט געדארפט טאקע דארט חתונה מאכן שוועמט אויס מיליאנען און האט נישט קיין אייגענע קינדער האט זיך איינגערעדט ס'איז זיינע קינדער און פאר דעם שוועמט ער דאס געלט און דא ווארפט ער ארויס קינדער פון תלמוד תורה דאס איז א יושר? זיי לעבן זיך אין עסיג און אין האניג, און זיי פארן זיך וויקעישאנס און זיי טוען אלעס, און יענער דארף זיין דאס, דארף זיין דיין בהמה. מ'האט גענומען אזא מיילעך שפיצער וואס האט אנגעהארגעט א קינד, און ער איז ווייטער דארט. מיילעך שפיצער האט א זון וואס מ'האט אים ארויסגעווארפן, קרית יואל משמרת הצניעות האבן זיי אים ארויסגעווארפן פונעם סטאר וואו ער האט געארבעט, ווייל ער איז נאכגעלאפן פרויען. און זיי האבן אים ארויסגעווארפן פון צו זיין א באס דרייווער ווייל ער האט געטאטשט קינדער. דאס דאס איז דער סיסטעם אין דער חינוך. דער סיסטעם אין דער חינוך האט נישט צו טון מען זאל זען זאל זיין א ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום ואלמנה אשר בשעריך. ס'איז געמאכט איך זאל נעמען, איך זאל כאפן דאס געלט און איך זאל אלעס טון. דאס איז וואס דא גייט פאר יעצט. טאמער האט מען נישט ארויסגעווארפן דאס קינד ווייל די טאטע האט זיך זייער שטארק אנגעשטרענגט און ער האט יא באצאלט די פאר דאלער, האט מען געטון אן אנדערן גימיק. טאמער איז ער נאך שולדיג געבליבן אפאר דאלער האט מען געזאגט, זייער פיין, דו באקומסט נישט קיין ריפארט קארד. ס'איז דא הונדערטער קינדער וואס האבן געארבעט שווער. א מענטש גייט ארבעטן פון די פרי ביז ביינאכט, פארוואס ארבעט ער? ווייל סוף וואך קריגט ער א טשעק און מיט דעם קען ער אויסהאלטן זיין ווייב מיט די קינדער. אדער ער קען זיך אויסהאלטן. טאמער איז ער נישט חתונה געהאט. למעשה עפטער אלל סעד ענד דאן, א יונגעלע וואס ער גייט אין חדר און ער פלאגט זיך און ער שטייט אויף אינדערפרי און ער חזר'ט און ער לערנט און ער וויל באקומען א גוטע מארק, א אלף, אלף פלאס, אלף מיינוס, בית, עפעס. נעמט מען דאס קינד און מען זאגט אים האסט א גאנץ יאר שווער געהארבעט איך גיב דיר נישט דעם ריפארט קארד. דאס איז פונקט אזוי ווי, ממש די זעלבע.

דו קענסט אים מער נישט אויפפיקן. איי, וואס זאל מען טון, דער טאטע צאלט נישט? נעם דעם טאטן און פראסק אים אויף אינמיטן בית מדרש. טו וואס דו ווילסט מיטן טאטן. נישט וואס איך זאג מען זאל עס חלילה טון, דער טאטע איז אויך נישט שולדיג. אבער איך זאג נישט מען זאל עס טון, אבער איך זאג, די קינד דארף מען זיכער נישט ארייננעמען אין די מלחמה.
איך זעה בכלל נישט ווי דאס קינד קומט אריין אין די מלחמה, א זיס לעכטיג יונגעלע, צו א מיידעלע, אראפגעקומען אויף די וועלט, סטראגלינג, שי'ז טרייאינג טו בי גוד, מען ארבעט שווער, מען לערנט, מען דאווענט, מען וויל פליזן די טאטען, מען וויל פליזן די מאמע, מען וויל פליזן די הנהלה, און ווייל די טאטע האט נישט באצאלט דריי הונדערט דאלער געט מען אים נישט די ריפארט קארד, ער האט נישט מיט וואס אהיימצוקומען, מאמי איך האב געארבעט א גאנץ יאר, טאטי איך האב געארבעט א גאנץ יאר, כהאב נישט אפילו וואס אויפצואווייזן, כהאב נישט קיין ריפארט קארד. און נאכדעם ווען דער טאטע גייט עס באצאלן א חודש ארום ווייל ער גייט מוזן נאכאמאל איינשרייבן דאס קינד גייט מען אים געבן דעם ריפארט קארד, ווייסט וואס דאס קינד גייט טון מיט דעם ריפארט קארד? ווען ער איז א קלוג קינד נעמט ער עס אין טוילעט און ווישט זיך גוט אפ דערמיט נאכדעם ווען ער גייט ארויס גדולים און ער פלאשט עס אראפ אין טוילעט ס'זאל נישט בלייבן קיין זכר דערפון, ווען ער איז א קלוג קינד, ווען ער איז נישט קלוג ווארפט ער עס גראד צוריק דעם רעבן אין פנים. יו נאו וואט יור דואינג? טאמער האט היטלער געהארגעט זעקס מיליאן אידן האבן די רבנים אין אמעריקע געהארגעט דעם גאנצן יוגנט כ'האב נאך נישט קיין נאמבער וויפיל דאס איז די אלע וואס זיי פאלן ארויס פונעם סיסטעם וואס זענען נישט געווען מאלעסטעד זענען געווען אביוזד אין חדר מ'האט זיי ארויסגעווארפן ווייל דער טאטע האט נישט באצאלט קיין שכר לימוד יעצט זאגט מיר איינער אז ער האט געלערנט דא אין וויזשניץ און פון דא האט מען אים ארויסגעווארפן דערציילט ער מיר א מעשה. אז זיין טאטע האט געהאט עפעס געשעפטן מיט די ישיבה, ס'הייסט ער פלעגט סופלייען עפעס פאר די מלמדים, און יעדן חודש האט מען זיך אפגערעכנט. געגאנגען דער בעטלאנער רב זכר צדיק לברכה ער זאל רוען אין גיהנום צו אין גן עדן דארט ווי מ'האט אים אריינגעלאזט, איז געגאנגען דער בטלנא רב, און ער האט געזאגט פאר די קינדער, ער האט דעמאלטס ארויסגעווארפן עפעס זעכציג קינדער מיטאמאל, וואס זיי האבן נישט באצאלט, דרייסיג צו זעכציג, איך ווייס נישט, סאו אסאך זענען געווארן וויזשניצע חסידים, זייערע קינדער ווילן נישט וויסן פון וויזשניץ צו זאגן, איך וויל נישט זאגן די נעמען, ווייל זיי האבן שוין לאנג זיך אפגעלאזט פון וויזשניץ, געגאנגען מען האט ארויסגעווארפן די קינדער, איז געגאנגען דער איד, איז אריין צו ר' מאטעלע'ן, און ער האט דעמאלטס געזאגט פאר ר' מאטעלע'ן, רבי, מען האט ארויסגעווארפן מיין קינד. פרעגט ער פארוואס, זאגט ער ווייל איך האב נישט באצאלט, זאגט ער אבער די רבי זאל פארשטיין איך צאל נישט יעדן חודש אונז האמיר געשעפטן, איך געב פאר די מלמדים א געוויסע סופליי און יעדע פאר חדשים רעכן איך מיך אפ מיטן בעטלאנער רב, נו ווי איז ער געגאנגען יעצט ארויס ווארפן מיין קינד, אזוי ווי איך קום מיך אפרעכענען איז אייביג איז ער מיר שולדיג נישט איך בין אים שולדיג ווייל איך געב סופליי פאר די מלמדים, ער האט געגעבן פלייש פאר די מלמדים. ער האט געפירט דעם בוטשער. האט ר' מאטעלע געזאגט גוט כ'על אים הייסן ס'זאל דיך שוין צוריק נעמען. האט ער זיך אנגערופן אבער דעם רויטן שייגעץ דעם הונט בין איך קיינמאל נישט מוחל אזאנס צו טון פאר מיין זון, ער האט געמיינט אויפן בעטלאנער רב. יעצט דער איד דער איד וואס האט מיר פארציילט ס'איז שוין אליינס א זיידע פון שווערן אייניקלעך, זאג איך אים דו פערד דו. דיין טאטע האט געזאגט פאר ר' מאטעלע דעם רויטן הונט איז ער נישט מוחל, ער האט געדארפט זאגן דעם שווארצן הונט בין איך אויך נישט מוחל, ר' מאטעלע איז דער זעלבער שייגעץ געווען אין די עבירה, דאס מאכט ר' מאטעלע געווען א גרעסערע צדיק? דו מיינסט אז מען שיסט א קויל אין סיביר און מאסקעווע האט עס נישט באשטעלט? וואס דו מיינסט דער בעטלאנער האט ארויסגעווארפן קינדער אן א דעם וואס דער מנהל פון דעם תלמוד תורה דער פירער ר' מאטעלע האט איהם געזאגט דו מיינסט אן א דעם וואלט ער ארויסגעווארפן? א נעכטיגן טאג! דעמאלטס איז ר' מאטעלע געווען יונגער און ער האט געזוכט א תלמוד תורה ער זאל מאכן פרנסה אויסצוהאלטן די דרייצן צו די פערצן קינדער וויפיל ער האט געהאט און ער האט זיך אויפגעארבעט ביז ער איז געווארן דער גרעסטער טעקס פעיער אין ראקלענד קאונטי. ער איז נישט דער גרויסער צדיק, דעם רויטן הונט ביסטו נישט מוחל, דער שווארצער הונט דאס איז ר' מאטעלע אים זאלסטו אויך נישט מוחל זיין, נאר פאר אים האסטו דרך ארץ געהאט ווייל דו האסט געהאלטן ער איז אן ערליכער איד, די גמרא לערנט אונז אין מסכת נידה, ווען א פרוי האט א בדיקה און זי האט שווארץ בלוט זאגט די גמרא דאס איז רויט. און זי איז טמא לבעלה. זאגט די גמרא א לשון האי שחור אדום הוא, אלא שלא כ. דער שווארצער איז א רויטער. מאטעלע, דער שווארצער הונט איז דער זעלבער ווי דער בעטלאנער דער רויטער הונט. אלא שלקה אז עס איז געשלאגן געווארן און עס איז געווארן שווארץ. רויט איז מער א קאליר אין די גמרא ווי שווארץ. בלייב, פארשטייסט. ווען ס'איז שוין אויסגעטריקנט איז עס געווארן שלוק. איז געגאנגען ר' מאטל אים זאגן: דו טיפש דו! אז דו דארפסט זאגן איך בין דיר נישט מוחל. און דאס איז וואס דא געשעהט, מען כאפט אן, מען ווארפט ארויס קינדער, מען אינטערעסירט זיך נישט וואס דו טוסט מיט דעם יונגן דור, דו הרג'סט אפ די יוגנט, דו נעמסט די יוגנט און דו הרג'סט אפ ביז משיח קומט. ער וויל נישט וויסן מער פון קיין אידישקייט. וואס איז דער אינגל שולדיג אז דער טאטע האט נישט צו באצאלן? סאו איז מיין שאר בשר ווי געגאנגען ארבעטן ביי די צוועלף צו העלפן דעם טאטן, ער האט ברוך השם געהאלפן פארן טאטן, און ער האט געהאלפן, היינט קיין עין הרע איז ער א בעל צדקה פון. צענליגע טויזענטער דאלער יעדן חודש. און פאר וועם געט ער עס? פאר דעם רויטן שווארצן שלאקע. היינט איז שוין דער שווארצער מיטן רויטן, דער רויטער איז שוין אין קבר, און דער שווארצער איז שוין ווייס געווארן. ס'איז זימן שחורים ומצא לבנים. און ער זאלסט נישט מיינען ערגעץ אנדערש איז בעסער. און דעמאלטס האט מען ארויסגעווארפן דרייסיג צו זעכציג קינדער פון וויזשניץ. און וואו זענען זיי געגאנגען? הא, אויף סאטמאר! געווען א זיסער איד דער רבי יודל ראזנבערג, ער האט געזאגט יעדן איינעם קום קום אבי ס'לערנען תורה. און דאס איז וואס דא איז געשען, אזוי איז סאטמאר געוואקסן. סאטמאר איז נישט געוואקסן ווייל זיי האבן עפעס געלערנט א ספעציעלן דרך הלימוד, זיי זענען געוואקסן יעדעס קינד איז אנגעקומען און האט געהאט פלאץ, איך געדענק אונז האמיר געוואוינט דארטן, כ'וויל נישט זאגן וואו ווייל ס'וועט ארויסקומען ווער דאס איז, אונז האמיר געוואוינט אין ווילימסבורג, געקומען א משפחה פון ראמעניע בעירום וחוסר כל, אפילו שיכעלעך האבן זיי נישט געהאט די קינדער. בקיצור, און זיי זיי האבן נישט געוואוסט, זענען געגאנגען קודם צו די תלמוד תורה צו יענע, כ'וויל אויך נישט זאגן קיין נעמען, קיינער האט זיי נישט אנגעקומען אנגענומען. געקומען די פרוי וויינען צו מיין מאמע, וואס איז דאס, דאס איז אידן? אונז קומען פון ראמעניע, אונז האמיר גארנישט, מען נעמט אונז נישט אן, זאגט מיין מאמע, מאך דיך נישט נאריש, דו ווייסט נישט ווי צו גיין, קום איך וועל מיט דיר גיין. זי איז אוועקגעגאנגען אין סאטמארער אפיס, ר' יודל האט אנגענומען, ס'איז געווען זיבן, אכט צו ניין קינדער, יונגלעך און מיידלעך, ער האט אלע אנגענומען בהעלם אחד, וויפיל מען דארף צאלן, ווען דו האסט דאן מוזטו צאלן, האסט נישט דאן מוזטו נישט צאלן, אזוי איז עס געגאנגען, ביז שפעטער איז געקומען דער רשע הידוע ליפא פרידמאן האט ארויס געגעסן ר' יודל'ען, דעמאלטס איז געווארן סאטמאר א ביזנעס, און א סאטמאר היינט צו פארלירן קינדער באדערט עס שוין היינט נישט, ווייל ס'איז שוין אזוי גרויס אז זיי האבן שוין אן אווערפלאו. זיי זענען שוין קיין עין הרע אזוי געוואקסן אז ס'אינטערעסירט זיי שוין נישט. סאו יעצט איז מען נאך אלץ עומד ברשעו. מ'באקומט געלט פון די גאווערמענט, מ'באקומט לאנטש פראגרעמס, פוד פראגרעמס, אלעס באקומט מען די קינדער זאלן האבן. און מ'נעמט א קינד צו דעם ריפארט קארד. כ'וויל ענק זאגן רבותי כ'האב עס פארציילט פאר די סטעיט, די סטעיט האט געזאגט ס'איז נישט אמת ביקאוז עניבאדי דעט דידנט געט א ריפארט קארד קען אראפקומען צו די סטעיט, פיילן א קאמפלעינט און אונז שפאר מיר צו די פאנדס. איך זאג ענק נאכאמאל, פארטס אראפ אויף אלבעני, פיילטס א קאמפלעינט, און זיי וועלן צונעמען די גאווערמענט, די גאווערמענט פראגרעמס, און דאס גייט דא זיין, דא גייט זיין טיט פאר טעט, דא גייט זיין קעץ און מאוס, די ישיבות וועלן טוהן זייער רשעות, און דער עולם וועט אנהייבן צוריק צו טוהן רשעות. און ווען מיר זעען ונראה דברי מי יקום, וואו קומען אזויפיל מיליאנען, גנב'ן און נאך צו, העד סטארט מיט ליגנס, מיט סייקייטריסטס וואס זיי האבן קיינמאל נישט געהאט, און סייקאלעדזשיסטס און אין די ישיבות און די תלמוד תורה'ס, און נאכדעם נעמען זיי צו דאס בעסטע וועליובעל פון א קינד. זיין ריפארט קארד נעמט מען צו פון אים, ער האט דאך אויף דעם געהארעוועט א גאנץ יאר, אוי ווי דאס קינד האט מוותר געווען פון ארויסגיין צו שפילן זיך, פון פארן מיטן בייק, פון די אלע זאכן האט ער מוותר געווען ווייל ער האט געוואלט קענען די משנה, ער האט געוואלט פופציג משנות אויסווענדיג ער זאל באקומען אן אלף פלאס, גייט מען און מען נעמט אים דאס צו, פארוואס? ווייל דער טאטע האט נישט באצאלט, און דער אמת איז ס'איז די זעלבע רשעות, כ'וויל אייך זאגן דעם אמת. איך הייב אן צו פארשטיין וואס דא איז געשעהן, וויאזוי זענען מיר געווארן אזאלעכע, אן עם חכם ונבון איז געווארן אזאלעכע בהמות. דער אמת איז, היטלער האט אויסגעהארגעט די אלע אידן, געבליבן זענען דער יונגערער דור, די עלטערע זענען דאך נעבעך האבן זיי נישט מיטגעמאכט די מלחמה. נאכדעם איז געקומען א מערבולת, א אויסגעמישעכטס, ס'איז געקומען דא. מענטשן וואס אינדערהיים, מיר האט דערציילט א איד, א סאטמארער איד האט מיר דערציילט, איך האב איבערגעלאזט א דארף מיט ממזרים, ער האט אפילו נישט געוואוסט אז מען וואוינט מיט א גוי'טע איז נישט קיין ממזרים, ס'איז פשוט א בת אל נכר, האט ער מיר געזאגט, ס'איז געווען א דארף מיט אסאך אלטע מיידלעך, מיט אסאך אלטע פרויען גוי'טעס, ער האט מיט אלע געהאט צוטון. ער איז שוין געווען דעמאלטס א א גיט אונער, ער האט שוין געאונט אביסל פעלדער, האט ער שוין געמיינט ער האט ער קען שוין טוהן וואס ער וויל, דא איז זיך צוזאם געקומען אזאלעכע סקאם אף די ערד מענטשן פון אלע שיכטן וואס איך זאג אייך ס'איז ממש אינטערעסאנט וויאזוי זיי האבן זיך פענעטרעטעט צווישן דעם עולם, און די חברה עז טיים גאוס ביי און אז זיי האבן נאך אביסל הצלחה מיט אפאר דאלער הייבן זיי אן מיט די אלטע שייגעץ שטיק. די גאנצע משכב זכור פראגראם, עס איז אלעס פון נידריגע קלאס מענטשן וואס זענען געקומען, זיי האבן זיך דא אנגעטון יעדער א שטריימל, און יעדער געווארן א שיינער איד. מיר האט דערציילט איינער, זאגט ער, זעסט דער וואס זיצט אויבן אן אין בית מדרש, דער איז געווען א מוסר, נישט א קאפאו, ניין ניין ניין, קאפאו איז געווען אסאך נעבעך ווייל זיי האבן זיך געוואלט ראטעווען זייער לעבן. יענער איז געווען א מוסר, און א צווייטער האט מיר געזאגט, זעסט דער אינדערהיים, דער איז געווען א פערד טרייבער, ער האט אפגעוואשן די פערד נאכדעם ווען זיי זענען אנגעקומען צום סטאציאן, און דא זענען זיי אלע געווארן שיינע אידן. און זיי האבן נישט קיין געפיל פאר אידישקייט, און נאר פאר אפאר דאלער, און זיי האבן דא איינגעפירט אונזער סיסטעם. זיי האבן איינגעפירט אונזער סיסטעם, א קינד האט נישט קיין ווערט, א מיידל האט נישט קיין ווערט, נישט לגבי סעקשועל אביוז, נישט לגבי. אז מען זאל זיי געבן א באדאנק, א באלוינונג, א תודה, גארנישט, דאס איז עס און פארטיג. איך וויל נאכאמאל מודיע זיין פארן עולם. ס'איז דא העלפ, טראסט מי. ס'איז דא העלפ, ווען מען געבט נישט קיין ריפארט קארד, גיי אריין צו דיין קאונסילמאן אז דו ווילסט נישט פארן ביז אלבעני, פרעג אים פון ווי קומען די טשעקס, איך ווייס נישט אין יעדע פלאץ ווי ס'קומט, אין ברוקלין ווייס איך פון ווי ס'קומט, און די פרוי ווייסט שוין אז ווען איך קאל, קאלט זי די ישיבה אז מ'גייט אויפהערן צו געבן טשעקס. אבער יו גאטע קאם פארווארד, מ'קען דאס נישט צולאזן. ווער איז באלעבאס אויף אונזערע קינדער? און די זעלבע זאך געשעהט אויכעט מיט מיט די סעקשועל אביוז, ס'איז אלץ די זעלבע היינו טעמא דשופר והיינו טעמא דמגילה, ס'איז די זעלבע זאך אז דו האסט דיגרעיטעט א קינד אזוי ווי עס איז געווען אין דער אלטער היים, מען האט אים געגעבן א שטויס און א זעץ און א פראסק און געזאגט אזוי הייס איך. האסט אים געקענט דיגרעיטן פאר סעקשועל אביוז אויכעט, האסט אים געקענט אביוזן און געבן א פראסק ער זאל קיינעם נישט פארציילן. דאס איז איין קליקע פון אסאך מענטשן וואס האבן זיך צוזאמגעלאפן דא פון אלע ארבע רוחות העולם פון יוראפ, מענטשן וואס זענען געווען ספק גרים ספק נתינים שתוקים אסופים, און דא האט מען זיך אנגעטון א שטריימל, פארלאזט א בארד, און מ'איז געווארן פון די שיינע אידן פון שטאט. און די פירן היינט, די האבן נישט קיין געפיל פאר קיינעם, די האבן נישט קיין געפיל נישט פאר תורה, נישט פאר יראת שמים און נישט פאר קינדער. סא די וואך לערנט אונז די תורה א מורא'דיגע זאך, און אונז דארף מען דאס זייער שטארק דערהערן. ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך. זאלסט געדענקען איין זאך, יעדער איינער וואס ס'קומט אן צו דיר, צו ס'איז דיין זון צו דיין טאכטער, צו ס'איז דיין קנעכט צו דיין דינסט, ס'איז דא אסאך וואס האלטן די ווייבער אויך פאר קנעכט און פאר דינסט, אלעס וואס זיי טוען איז זיי מוזן פאר זיי שקלאפן, סאו דאס גייט אויך אריין אין עבדך ואמתך. די אלע וואס זיי קוקן ארויף אויף דיר, דארפסטו מאכן זיכער זיי זאלן זיין פרייליך, כאטשיג דא רעדט מען בחגך נאר סוכות. נאר באמת א אידישע שטוב איז יעדן טאג א חג, ס'איז א יום טוב, מען שטייט אויף, מען וואשט זיך נעגל וואסער, מען זאגט קריאת שמע, מען איז מקבל עול מלכות שמים, און מען גייט דאווענען, און מען מאכט ברכות, און מען עסט, און מען בענטשט. סאו ביי אונז איז אייביג סוכות, ביי אונז איז אייביג זמן פון פרייליכקייט, און דאס זאל מען וויסן, דאונט טינק ווייל די קינד איז קליין, צו ווייל דו ביסט זיין באלעבאס, דו קענסט אים געבן געלט, דו דארפסט אים געבן געלט, סאו יו פיל די באס, דו ביסט נישט קיין באס, דאס איז א מתנה וואס דער אייבישטער געבט דיר סיי דאס געלט און סיי די קינדערלעך, ס'איז דא הונדערטער און טויזענטער פרויען וואס האבן נישט זוכה געווען געבויעט צו ווערן מיט קינדער, סאו דאס איז א פרעזענט. ס'איז א פריווילידזש און דאונט אביוז איט. ס'איז דא יעצט. כ'האב אלע יארן געזאגט מ'דארף וואטשן, איך ברענג ענק די פעימאס סטארי אז די ראש השנה איז א טאטע, א זיידע איז געגאנגען וויזיטן די אייניקלעך און ער האט געטראפן זיי אינדערהיים און ער האט גערעיפט א טאכטער און מ'האט געמאכט א שווייג דערפון ווייל ס'איז טשארלס היינס טיימס און וויליאמסבורג טיימס געווען דעמאלטס, נישט היינט. על כל פנים. ס'איז א ביטערע אומגליק. יעצט איז דא א מעשה אזוי. א מיידעלע איז צוועלף דרייצן יאר אלט און זי איז פרעגנענט. פרעגט מען איר ווער האט מיט איר געטשעפעט. זאגט זי ס'הייסט ביידע זיידעס טשעפענען פון דעם טאטענס צד און פון די מאמעס צד. סאו ווארט מען דאס קינד זאל געבוירן ווערן מ'וועט נעמען א DNA מ'וועט זעהן ווער דער חזיר איז. ס'הייסט אזוי. א חזיר זענען זיי ביידע געווען. מ'וועט זעהן פון וועם זי איז שוואנגער געווארן. אבער די גמרא זאגט אז א פרוי איינמאל אז זי ווערט שוואנגער קען זי נאכאמאל נישט שוואנגער ווערן ווייל ס'מאכט זיך צו איר רחם און ס'טוט אנטוויקלען דאס קינד איז אפילו מ'וואוינט מיט איר נאכדעם אנדערע איז ווערט זי שוין נישט נאכאמאל שוואנגער אין אשה מתעברת משני אנשים. איז בקיצור ווען ס'וועט געבוירן ווערן וועט מען וויסן ווער דער אמת'ער טאטע ווער ס'קלעימט וויקטארי כ'וויל ענק זאגן נאכאמאל רבותי. דיין אייגענער טאטע איז. א פאטענטשל נואף, און דיין שוואגער מיט די אנדערע קאזינס זענען נואפים, דער טאטע אלס דרך ארץ איז ער א פאטענטשל נואף, און דיין שווער איז דער זעלבער פאטענטשל נואף ווי דיין טאטע, און דיין שווער'ס משפחה זיי זענען נואפים. נאר איך געב אפ פאר דיין שווער און פאר דיין טאטן דעם קורטעסי צו זאגן ער איז פאטענטשל, און די זעלבע זאג איך פארן מאן אויכעט. די זעלבע איז עה פאר דיין משפחה, פאר דיין טאטן, און פאר דיין שווער, איטס די סעים טינג, אויב ער איז א זיידע איז ער א פאטענטשעל נואף, ווייל איך געב אים אפ די קורטעסי, איך האלט ער איז א נואף, ווען ער זאל האבן די גאטס אדער ער זאל האבן די געלעגנהייט וואלט ער עס געטוהן, נאר וואס איך געב אים די קרעדיט. דאס נישט געטון איז ער א פאטענשעל נואף. און די אנדערע משפחה ארום און ארום אפילו זיי האבן עס נישט געטון זענען זיי אלע נואפים. יעדער לויפט נאך נאך א מיידל און יעדער לויפט נאך נאך א בחור'ל. יעדער. דער אייבערשטער האט אזוי אריינגעגעבן אין די טבע אז מען זאל נאכלויפן נאך א מיידל. און נאך א בחור לויפט מען נאך ווייל מען צו צולאזט זיך די תאווה ווען מען איז יונג קען מען זיך שוין נאכדעם נישט אפשטעלן. רעיון אויך און אויסן לפניכם העיין ברוךו וקללה. ברכה איז אז דאס דיך אפהיטן, דאס דיך אנשלאגן אין די יונגע יארן פון אנפאנג ווען ס'איז דא די דערנער, אזוי ווי יענער וועג, טראג קודם דערנער, ס'איז זייער שווער זיך אפצוהיטן, יעדער טוט עס, און דער שלעפט מיך, און א חבר שלעפט מיך, זייער שווער, אבער אז מ'היט זיך אפ נאכדעם פארט עס מישור גראד, און די קללה איז אז טאמער מ'לאזט זיך נאך צוביסלעך און מ'זאגט כ'וועל מארגן וועל איך שוין מיך ארויסראטעווען, ניין, כל באיו לא ישובון. דו קריכסט שוין נישט ארויס, דו וועסט שוין זיין א חורבן פאר די רעסט אוו יור לייף. און די זעלבע איז ווען דו ווארפסט ארויס א קינד און דו נעמסט אים שוין צוריק און דער טאטע באצאלט שוין די פאר דאלער. דאס קינד שעמט זיך דאך מורא'דיג ווען מ'ווארפט אים ארויס, ווען ער קומט צוריק האט ער נאך אסאך גרעסערערע בושות. ער קען עס שוין נישט פארנעמען, ער זוכט שוין נישט מער קיין ישיבה און קיין חדר און קיין ערליכקייט און קיין אידישקייט. און דאס איז וואס יעדער איינער מוז אנהייבן צו פארשטיין, שפיל דיך נישט ארום מיט די קינדער. איך ווייס פון איינעם וואס מען האט אים נישט געוואלט אננעמען ווייל ער האט נישט געמאכט קיין פרנסה. איך קען פון, איך קען אזא מענטש. שפעטער דער זון האט מצליח געווען און געווארן א מולטי מולטי מולטי מיליאנער, און ער זאגט פאר סאטמאר, געב איך גארנישט, זיי האבן מיך ארויסגעווארפן, ווען איך בין געווען קליין, פארוואס דארף איך זיי געבן געלט? עטס מוזטס אויך פארשטיין אז מיט דעם וואס עטס נעמטס אריין קינדער וואס האבן נישט קיין געלט הזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה, קודם זיי קענען לערנען, זיי זענען די וואס זיי'ן טראגן ווייטער דעם פאן פון אידישקייט, ווייל דער עושר עט זיין צו רייך אז ער זאל זיך זעצן לערנען, עט זיין צופיל מיט די ביזנעס. און נאכדעם נאך א זאך, קען זיין עט אמאל מצליח זיין, עטס קענען פון אים האבן אסאך געלט אויכעט. סאו לאמיר זיך נישט פארזינדיגן, אל תחטאו בילד, לאמיר זיך נישט פארזינדיגן מיט קינדער דזשאסט ביקאוז דעי לוק סמאל, טימיד, דעי לוק לייק דעי דאנט נאו וואטס גאוינג אן, זיי ווייסן זייער פיין וואס טוט זיך ארום זיך, רבותי פארזינדיגטס ענק נישט מיט די קינדער, די קינדער זענען א מתנה וואס דער אייבערשטער געט אונז, איטס א פרעזענט וואס ער געט אונז אז אונז זאל מיר קענען ווייטער פירן די אידישע דורות, און זיי וועלן ווייטער שרייען שמע ישראל און די תורה טון א המשכה ביז ווען משיח עט קומען, משיח עט ווייזן אויף די קינדער, די זענען געווען די וואס האבן נאך געהאלטן די תורה, אזוי פיל מענטשן פאלן ארויס, ס'בלייבט ממש אחד בעיר ושנים במשפחה, און לאמיר דאס נישט חרוב מאכן, לאמיר אונז נישט זיין היטלער'ס שותף און חרוב מאכן די תורה. א גוטן שבת און א פרייליכן שבת און א לעכטיגן שבת.